סעקאנד הי'ז בארן איט דאזענט איז יו נאו ווען יו לוק איט פשטות הי'ז טרי מאנטס אולד ענד איט דאזענט טאלק איט דאזענט דא נאטינג משה רבינו'ס בינג בארן איז אלרעדי עז א שליח טו סעיוו די אידן טו טעיק עם אוט אוו גלות גואל ראשון גואל אחרון ענד די איידיע איז דעט ווי העוו טו בי דא פרום אווער סייד האו טו בי קאנעקטעד טו משה אוו אווער דור טו בי קאנעקטעד טו די רעבע אוו אר דור איז אנלי די אנלי טינג וואט יו דו איז לערנינג היז תורה חת"ת עז די רעבע סעד רמב"ם און אל דיס טינגס יו געט מקושר יו געט אל די ברכות און מיין טינג איז דעט די אמונה עז די רעבע איז גאנע סעי אין די שיחה די אמונה די אמונה דעט ווי העוו מאמינים בני מאמינים און איטס אין א וועי אוו מקיף טרו משה רבינו זשאסט משה ש ב ד די אלטער רבי סעז אין תניא די די רבי ברענגט זיי דאן איטש וואן העז א ניצוץ אוו משה רבינו ברענגט דאן די אמונה אין א וועי דעט העז אן עפעקט אן יו שודנט בי חס ושלום גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא דעט ווי סי סאטש טינגס ענד איט העפענס א לאט די גמרא סעז סאמטינג דעט העפענס א גנב גאוס טו סטיל ענד הי סעז ביי די דאר הי סעז רבונו של עולם מעיק איט מעיק איט ווארט ווייל איט שודנט בי יו נאו קאמינג טו די האוז נאטינג איז דער עווער פיינד איזי גאלד און סילווער און מאני ענד דען הי סעיז מעיק שור די פאליס דאזענט קאם, די אלארעם דאזענט ווארק, האו דאז איט ווארק טאגעדער? אקעי, שמות ב אויפן פסוק ותשם בסוף על שפת היאור, איט סעיז ווען משה רבינו וואס בארן, ענד מצרים וואר קאנטעד טו איטש וואן ווען די בעיבי איז געבארן, דעט דעי הי וואנטעד טו קיל אל די בויס, סאו סעט ותצפנהו שי וואס שי הייד הים פאר טרי מאנטס ביקאוס הי וואס בארן טו

די חוף, די חוף הים. אן די בענק, די בענק אוו די, אן די בענק אוו די וואטער, יעס. פון דעם איז מוכח אז יוכבד האט די תיבת גומא מיט משה'ן אוועקגעלייגט, נישט אין דעם יאור גופא, שי דידנט פוט אים אינטו די וואטער, נאר אויף דער יבשה ברעג לעבן דעם יאור, שי דידנט פוט אים אין די וואטער, שי פוט אים נעקסט טו די וואטער. און דער רבי ברענגט אין פוטנאוט נאמבער טרי, ווי דארט אין פרשת מקץ, ווען פרעה העד דיס דרים, וואט דאס איט סעי? איט סעז על שפת די די קאוז על שפת היאור דעי דעי ווארנט אין די וואדער סאו ווי סי אלסאו היער דעט שי פוט אים נעקסט טו די וואדער שי דידנט פוט אים אינטו די וואדער און די רבי סעז אין פוטנאוט נאמבער פאר אלסאו געשמאק דעט אקארדינג טו דיס וואט ווי סעי די יוכבד דידנט פוט אים אינטו די וואדער ווי האב א ביוטיפול ענסער אויף די אברבנאל די אברבנאל איז עסקינג א קוועשען האו קאוד איט בי דעט יוכבד פוטס אין משה אין א סכנה אין די וואדער סאו הי סעיז, עקארדינג טו דיס, שי דידנט פוט אים אין א סכנה, שי פוט אים נעקסט טו די וואטער, באט נאו וויר קאמינג אפ וויט א קאנטראדיקשאן. וואט איז די קאנטראדיקשאן? אבער פון המשך הסיפור אין פסוק איז משמע אז די תיבה האט זיך געפונען נישט אויפן שפת היאור, נאר אין דעם סוף וואס אין דעם יאור. ווי סי ביי די ענד אוו די אוו די סטארי דעט הי וואס אין די וואטער נאט אוטסייד אוו די וואטער. סאו וואט העפענד היער? וואס הי אן די שפת אר וואס הי אין די יאור? סאו סאו מאסט בי די יוכבד פוט אים אן די שפת אוו די יאור, נאט אין די וואטער. ענד דען באט ביי די ענד איט סעיז, און ווי די פסוק קלעאר זאגט ווייטער, ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו, וויי שי געיוו הים א נעים משה ביקאוז שי טוק הים אוט פרום די וואטער, סאו הי וואזנט על שפת היאור, הי וואז סווימינג, ענד איווען די מפרשים, אלל די מפרשים וואס סעט סטארט פשוטו של מקרא, דעט איז ותשלח את ידה, דעט הי וואז פאר אין די וואטער ענד שי טו הער הענד סטרעטשט אוט, שי טרייט טו דו וואטעווער שי קוד, ענד די אייבערשטער מעיד די הענד סטרעטש, סאו וואטס גאוינג אן הער, אידער היז אין די וואטער אר אוטסייד אוו די וואטער, סאו דער רבי ברענגט דעם.

די נילוס וואס די עבודה זרה אוו די מצרים ביקאוס די נילוס וואס די וואטער קאמינג אוט ענד גיווינג וואטער טו אלל דיס פילדס ענד דיס איז וויי דעי העוו פרוטס וועזשטעבעלס ענד ברעד ענד עווריטינג קאמס פראם די וואטער סאו דעטס וויי שי איז נאט אלאוד טו יוז איט ביקאוס איטס עבודה זרה ווי דער דין איז אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט עבודה זרה אפילו צוליב הצלה טו יוז יור סעלף אוו עבודה זרה, טו סעיוו יור סעלף סאמטינג, איווען טו סעיוו יור סעלף יור לייף, יור נאט אלאוד טו. און דערפאר, ותשם בסוף על שפת היאור, דער ראגאטשאווער סעז נאו איטס אנדערסטוד וויי שי פוט דעם נעקסט טו די וואדער, באט נאו ווי העוו א קוועשען, עס סעז דעט שי טוק עם אוט פראם די וואדער, סאו האו דיד איט העפען, דער אגו ש וואס סעז, זייער געשמאק, אבער נאכדעם, סטיל, סטיל א ליטעל ביט אוו פאזעלד, באט וויל סי וואט דער אגו ש וואס סעז. אבער נאכדעם ווי די ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, וואס מיינט שיורדו לרחוץ מגילולי עבירה, די גמרא סעז אין סוטה דעט וויי דיד שי גאו טו טו די יאור, שי ווענט טו וואש אפ פרום די עבודה זרה פרום הער פאדער, וואס מיינט שירדה לרחוץ מגילולי אביה האט זי דערמיט מבטל געווען די עבודה זרה, ושוב באתה התיבה בתוך היאור, דיס איז די סי איטס אין קוואטעישענס פרום די ראגאטשאווער, די ראגאטשאווער סעז כאילו דעט די תיבה ווענט אינטו די יאור ביי איטסעלף, סאו יוכבד פוט דעם נעקסט טו די וואטער ענד ווען ווען בת פרעה סטארטעד גאוינג דאן שי ווענט וויט די אינטענשען אוו טו סטאפ אלל די עבודה זרה אוו הער פאדער סאו שי קענסעלד די עבודה זרה סאו משה ווענט אינטו די וואטער און דען שי טוק הים אוט פרום די וואטער דעטס וואט די ראגאטשאווער סעיס אות בית נאו ווי גאנא סי די מדרש איז נאט לערנינג לייק די תרגום די מדרש סעיס דעט יוכבד פוט דעם אין אינטו די וואטער

ווי זאגט מען א ווארט קריגט זיך, ארגעאינג וויט די תרגום, הי סעיס דעט יוכבד דיד פוט דעם אינטו די וואטער נאט נעקסט טו די וואטער, אקעי, מיד בטלה הגזירה, אז עס בטל געווארן דורכדעם די גזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, זיי דידנט קנאו וויטש וואן איז משה רבינו, סאו דעי סעי וואט איז די בעסטע עצה צו דו, הואעווער איז בארן דעט דעי טראו אים אינטו די וואטער וויטאוט א באקס, קיל אים. סאו איי נאו פאר שור דעט די מושיען של ישראל איז גאנע בי דאן. אלל אוו א סאדען דעי סי די אסטראלאגן סי אין די סטארס wow דעי סי דעט היז אלרעדי אין די וואדער ענד דעי נאו דעט היז גאנע בי פאנישט מיט וואדער סאו דעי סטאפ די די גזירה סטאפט סאו.

און דען וואט? סאמבאדיס גאנא פיינד אים, סאמבאדיס גאנא טעיק אים האום, און דען שי'ס גאנא קאם, עפטער די גזירה גאוס אוועי שי'ס גאנא קאם, נאו נאו די פלען איז נאט טו ליוו אים דער, און איווען רש"י ברינגס דאון דעט מרים וואס וואטשינג און סטענדינג דער און סיאינג וואטס גאנא העפען וויט אים. אקעי סאו ווי העוו די תרגום און ווי העוו די ווי העוו די סטארי דעט איט וואס דווקא אין די בארדער סאו דער ראגאטשאווער איז גיווינג אס עקספלענעישאן און דעט די מדרש סעז דעט די סטארי איז ווי די אסטראלאגן ווי די אסטראלעדזשיסט און דעי סא דעט איטס אלרעדי דאן סא דעי ווענט טו פרעה דעי טאלד אים פרעה מושיען של ישראל איז גאן יו קוד סטאפ די די דיקרי דעט דעי העוו טו קיל אל די בויס. אלע עניינים פון תורה זענען בתכלית הדיוק, איז פארשטאנדיג אז די צוויי ענייני ביטול וואס האבן זיך אויפגעטון בשייכות צום אריינווארפן משה'ן אין יאור, דער וואס טו טינגס דעט העפענד דעט דעט דעי, דער ביטול עבודה זרה פון נילוס, הגם איז נאטינג טו דו וויט משה רבינו, באט איט העפענס עט די סעים טיים ווען משה וואס דער סטעינג ביי די וואדער, סאו די עבודה זרה וואס נאליפייד, ענד די סעקענד טינג ביטול הגזירה פון כל הבן האבן א שייכות צווישן זיך, מאסט העוו א קאנעקשען ביטווין דעם. און ביידע זענען פארבונדן מיט משה מושיען של ישראל. דזשאסט אינטרעסטינג, איי דאנט נאו איף איטס די טיים באט איטס ביאינג רעקארדעד אלסא, באט איטס אינטרעסטינג, די רבי סעז אלע עניינים פון תורה זענען בתכלית הדיוק, ענד איווען ווי סי סאמטיימס א מנהג אור סאמטינג דעט ווי טינק, אנעסטלי פיפל טינק דעט איטס א דזשאוק סאמטיימס, דעט יו נאו וואט. סאו עווריטינג איז פרעסייז, ווי העוו טו פיינד וואט איז די איידיע אוו די ביטול אוו די עבודה זרה, ענד די ביטול הגזירה, וואט דאס איט העוו טו דו וויט באוט אוו דעם באוט טאגעדער? אות ג' וועט מען דאס פארשטיין דורך מסביר זיין דעם תוכן פנימי אין דער גזירה פון כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ווי גאנע עקספלעין וואט דאס איט מין, ליטערלי מינס דעט דעי וואנטעד טו קיל עוועריבאדי, רבי סעז דעט אין פנימיות התורה איטס א קאמפליטלי דיפרענט טינג דער די נשמה דאורייתא קאמפליטלי דיפרענט, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו פון דעם וואס די תורה דערציילט נישט נאר וועגן דעם כללות הגזירה פון פרעה אם בן הוא והמתן אותו נאר אויך וועגן דעם אופן ווי די גזירה זאל דורכגעפירט ווערן, היאורה תשליכוהו איז מובן אז דאס איז. רבונו של עולם, וואט איז סאו אימפארטענט טו סעי דעט היאורה תשליכוהו? דזשאסט וואטעווער איז בארן דעט דעי, דזשאסט קיל אים, טשאוק אים, סלאטער אים, וואי היאורה תשליכוהו? וואי? דער רבי סעז איז נישט סתם א פרט בנוגע גזירת פרעה אדער נאכמער א פרט המבאר הטעם

דאנט גיוו מי די קוועסטשענס איי וואודנט ניד די ענסער, דזשאסט סעי דעט פרעה סעד טו קיל אים. סאו דער איז סאמטינג היער דיפער דען דיס דעט וואי הי סעד דווקא היאורה תשליכוהו אין פנימיות הענינים. סאו די רבי סעיז נאר דאס איז אן ענין עיקרי אין גלות מצרים. די רבי אנדערליינד עיקרי איטס א מעין פוינט א מעין טינג אין גלות מצרים. ביז אז אין דעם דריקט זיך אויס דער תוכן כללי פון גלות מצרים. דיס איז די. מעין טינג אין גלות מצרים, וואט איז איט? סאו דער רבי סעיז, דער ביאור אין דעם, די עקספלענעישן, דער תכלית ומכוון פון גזירת פרעה איז באשטאנען, היאורה תשליכהו ווער? אין נילוס, די עבודה זרה פון מצרים, דאס הייסט, פרעה האט געוואלט אז אידן זאלן ווערן אריינגעווארפן און דערטרונקען אין דער עבודה זרה פון מצרים, בפנימיות הענינים, דעטס וואט הי וואנטעד, הי וואנטעד די אידן טו פוט דעם אינטו די עבודה זרה, דעט מינס אין די עבודה זרה פון מצרים, פוט דעם אינטו די נילוס, ענד דער רבי איז גאנא עקספלעין לייטער וואט דעט מינס עקזעקטלי ענד וואט ווי האוו טו דו עגענסט איט. אות ד'. דאס וואס די מצרים האבן געדינט צום נילוס, נאו די רבי'ס גאוינג, וויי דיד דעי יוז, וויי וואז די נילוס עבודה זרה, ענד דען ווי'ל אנדערסטענד וואט דעי וואנטעד. דאס וואס די מצרים האבן געדינט צום נילוס איז בפשטות געווען דערפאר וואס אט דער טייך איז געווען בדרך הטבע דער מקור פון זייער פרנסה. ווער וואז דעיר פרנסה, ווער וואז די לייווליהוד, עווריטינג פראם נילוס. כידוע אז מצרים איז א לאנד וואס עס גייען נישט קיין רעגנס, און די צמיחה פון תבואה וכו' איז פארבונדן מיט דעם וואס דער נילוס איז עולה און משקה די פעלדער. דעי סי ווער אר דעי געטינג וואטער פראם? ווער אר דעי געטינג פרוט ענד וועדזשטעבלס ענד ברעד ענד פוד ענד עווריטינג? דווקא פראם דיס נילוס? און דעריבער גיבט עס אן ארט צו סוף סוף מיינען און איינרעדן זיך אז די פרנסה און חיונה פון מצרים קומט חס ושלום נישט פון אויבערשטן, די נילוס גיווס דעם די די פלעיס טו טינק ווער אר דעי געטינג פראם? נאטינג טו דו וויט אייבישטער, איטס דרך הטבע דעט די וואטער קאמס אפ ענד ענד עס איז וואטס די דיפרענס ביטווין ארץ ישראל ענד מצרים, סאו די רבי סעיז אין די אין די ברעקעטס ווארום בעת מען דארף אנקומען צו גשמים יו דאנט העוו א נילוס דעט גיווס יו וואטער אין ארץ ישראל ווער איז די וואטער קאמינג פראם דווקא פראם רעין סאו די גמרא סעיז הכל תולים עיניהם איטס גמרא איטס א מדרש בראשית רבה אין ירושלמי והכל תולים עיניהם כלפי מעלה וואט דו יו דו ווען דער איז נאו רעין

איטס עבודה זרה, איטס עבודה זרה, דעי סעי דעט די נילוס איז סופארטינג דעם, סאו דעי טענקינג הים אלל די טיים.

ענד סעי דעט דעי אלסא ליוו פראם עס דעי קאל איט טבע ווי נאו דעט טבע איז אלסא פראם די אייבישטער באט דעי קאל איט טבע דעט איז איטס נעטשער. נאו די רבי איז גאנא גאו אין אות ה' ענד טעל אס ווען קוד פרעה דו די גזירה וויטש סיטשועישן די רבי איז גאנא ברינג דאון דערס טרי סטעידשעס סטעידש אוו אידן אין ארץ ישראל סטעידש אוו די אידן ווען דעי קעים דאון טו מצרים ענד סטעידש דעט עפטער עוועריבאדי קעים דאון טו מצרים פעסט אוועי ענד די אידן ווער בארן אין מצרים סאו דערס טרי סטעידשעס אנלי ביי די טערד סטעידש דעי פרעה קוד דו איט טו די עפטער וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור דען הי קוד דו איט ענד דען די רבי איז גאנא ברינג איט דאון ווערי אינטרעסטינג דעט ווי העוו אין אווער לייף לערן פראם דיס טרי סטעידשעס אין אווער לייף עווערי מארנינג עווערי דעי ענד האו טו בי קאנעקטעד טו משה רבינו בי קאנעקטעד טו די אייבישטער אין דיס טרי טינגס דעט איטס פאראלעל טו די טרי טינגס דעט ווי דזשאסט סעד יעקב אין ארץ ישראל, יעקב אין מצרים, און דאן די אידן ווער בארן אין מצרים, אויף דעם איז ער אויסן. כדי אז די גזירה היאורה תשליכוהו זאל קענען האבן א שליטה אויף אידן, האו קוד איט בי דעט אידן שוד שוד שוד שוד שוד בליוו איט און דעי שוד דו איט? איז דאס דורך דעם וואס ביי זיי איז פריער געווען די ירידה אין מצרים, דעי האב טו העוו די ירידה, דעי האב טו גאו דאון טו מצרים, כל זמן זיי זענען געווען אין ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מען זעט בגילוי ווי דער אויבישטער איז משגיח על כל פרט ופרט, ענד ווי סי ווי סעד בעפאר, ווען דער איז נאר ריין, יו פיק אפ יור אייז יו עסק די אייבישטער, יו נאו איט קאמינג פראם די אייבישטער, וואס דאס דריקט זיך אויס אין דעם וואס ארץ ישראל איז אלעמאל געווען א לאנד וואס למטר השמים תשתה מים, אלוועיס די אלוועיס ארץ ישראל, דערס נאו סאטש טינג עס קאמס אוט די אושען קאמס אוט ענד איריגעיטס די פיעלדס, עט קאמס עווריטינג מלמעלה, ובפרט ווי חזל זאגן. דער רבי ברענגט דא אין פוטנאוט 30 די גמרא אין תענית עז, ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, עניווער עלס דער אייבישטער איז משקה באט טרו שלוחין, ארץ ישראל איז דער אייבישטער הימסעלף איז ברענגינג די רעין טו ארץ ישראל, די גמרא אין תענית. ממילא ווען א איד איז אין ארץ ישראל ווען יו אר אין ארץ ישראל איז נישטא קיין ארט פאר א טעות אז כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, דער קען בי א מיסטעיק ענד סעי, דעט איטס מי. ער האט געאקערט און געזעט און דאס איז גענוג, ווייל מען זעט בעיניו כל עמלו איז נישט כל כחו איז איז איז פלאוינג ענד איז פלענטינג, דען וואט העפענס איף איז די אייבישטער שוד גיוו די רעין און דען הי העז די פוד. נאכמער, דיס איז סטעידזש נאמבער וואן ווען די אידן אין ארץ ישראל, נאכמער, אויף כל זמן יעקב ובניו האבן געלעבט איז אויך אין מצרים נישט שייך ביי זיי די גזירה פון פרעה. פרעה קוד נאט דו די גזירה וויי ווארום וויבאלד אז זייענדיג אין ארץ ישראל האבן זיי געזען בגלוי אז ס'איז אפהענגיג אין אויבערשטן, דערפאר איז אפילו ווען זיי זיינען געקומען אין אן ארט וואו עס זעט זיך אז נאר אז וואו עס זעט זיך אן נאר די הנהגת הטבע, האט עס ביי זיי נישט געמאכט פארגעסן מעלים ומסתיר זיין די פריערדיגע ראי' אין אלוקות וואס האט ביי זיי פועל געווען. די אידן אין ארץ ישראל סאו אלוקות, דעי סאו דעט יו ניד רעין אור עניטינג, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, דעי סאו עווריטינג. ווען דעי קעם טו מצרים אלדא דעי סא דעט די נילוס איז גיווינג אים חיות באט דעי סטיל העד די ראיה סא איווען דעי קעים היר און דעי העוו אנלי שמיעה באט איט סטיל העד אן עפעקט אן דעם דעט דעי ווערנט עפעקטעד פראם מצרים דיס ראיה אין ארץ ישראל העד אן עפעקט אן דעם פרעה קודנט סטיל גיוו אים דיס סיטואשען טעלינג אים דעט ווי ליוו פראם די נילוס ענד נילוס איז אר גאד און עווריטינג איט קענט בי ביקאז די פריערדיגע ראיה אין אלוקות האט ביי זיי פועל געווען אז אויך אין מצרים זאל ביי זיי זיין די ידיעה על כל פנים אין אן אופן פון הבנה והשגה, נו, זיי דאנט סי איט, באט זיי קוד טינק, ווי קעים פראם ארץ ישראל, וואט העפענד אין ארץ ישראל, היער איז די סעים טינג, אז די טבע ווערט אנגעפירט פון אויבערשטן, זיי קוד סי די טבע איז אלסא פראם די אויבערשטער, על דרך ווי די ראיה פון נס, לשון הרב, ווען דער איז א נס, וואט איז א נס, עוועריבאדי סעיס מיריקל, איטס א נס, וואטס א נס?

ויעש משה נס. משה מעיד א נס ענד פוט אויף א נחש. נס אותו דבר, נס איז הרמה, דעטס וואט די רבי סעיס, נס קאמס פון לשון הרמה, וואט דאז איט מין, אז נס, ווען יו סי א נס, איט הויבט אויף די ידיעה אין טבע, איט ברינגס יו טו בעליוו דעט טבע איז אלסא פרום די אייבישטער. ביקאויז יו דאנט סי איט, יו וואנט, אה, יו שוד בי עיבל טו סי איט. עס גיט א הכרה, עס גיט א הכרה אז אויך טבע ווערט געפירט פון דעם אויבערשטן. סאו ווי האב סטעידזש נאמבער וואן, אימפאסיבל טו דו איט, איווען סטעידזש נאמבער טו ווען די אידן ארעדי מצרים, אלסא קען בי ביקאוז דעי האב הבנה והשגה, דעי קאמינג פראם א פלעיס דעט דעי סא אלוקות במוחש. נאו ווי קאם טו די טערד וואן, נאר נאכדעם ווי וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, עס זענען נישט געבליבן פון די וואס זענען געווען אין ארץ ישראל, עס איז קלירלי דעט בעפאר. בעפאר איט וואס וימת יוסף וכל אחיו קודנט סטארט די גזירה פון דידנט סטארט איט טיל עווריבאדי שוד פעס אוועי במילא איז געווארן א פולשטענדיגע ירידה אין מצרים אין הנהגת הטבע און האט געקענט זיין די גזירה היאורה תשליכוהו דאס קידס ווען זיי ווער בארן אין מצרים ארעדי ווען פרעה טעיקס דעם ענד עקספלעינס דעם ענד טעיקס דעם ענד טעלס דעם דיס איז אווער עבודה זרה דיס איז אווער גאד ביקאוס לוק לוק וואט העפענס היער סאו ביי דעם איט קוד העוו ען עפעקט דער ענין פון משה, סאו ווי האוו די טרי טינגס, יע? בינג אין ארץ ישראל, קאמינג דאן אין מצרים, און דען בארן אין מצרים. דער ענין פון משה, נאו די רבי איז גאנא קאם טו משה וואט משה דאז, הי וואנטס טו קאנעקט די באוט טינגס דעט די דעי דעט משה וואס בארן די עבודה זרה וואס בטל די נילוס, ענד אלסא דעי סטאפט קילינג אלל די אידישע בויס, די רבי איז סעינג וואט איז משה רבינו? דער ענין פון משה איז מושיען של ישראל, משה איז די סעוויער אויף די אידן, ווייל ער איז די רעיא מהימנא וואס איז ממשיך אמונה, אין אידן. אינטרעסטינג טו סעי דעט ווען ווי סעי אין לשון קודש ווי קאל איט רועה נאמן, רועה נאמן אין אינגליש וואט איז איט? א פעיטפול שעפערד איז גוד טו די שיפ איז גוד טו די טו די באס טו די טו די אונער אויף די שיפ אין זוהר איט קאמס אוט אין תרגום זוהר קאמס אוט א קאמפליטלי דיפרענט לשון איז רעיא מהימנא איטס נאט רועה נאמן איטס רעיא מהימנא איז איז פעסטערינג אמונה איז גיווינג אס אמונה, א קאמפליטלי דיפרענט טינג. סאו די רבי סעז איז ממשיך אמונה אין אידן עס זאל פועל זיין במעשה בפועל, אזוי אויך דארט וואו קיין ראי' אין אלוקות איז נישט געווען, און אפילו נישט קיין הבנה והשגה, דער וואס נאו ראי' אלוקות ביקאויז דעי ווער בארן מצרים, דער איז נאו הבנה והשגה ביקאויז דעי ווער בארן מצרים, דעי דידנט קאם פרום ארץ ישראל, משה רבינו ברינגס אין אין דעם הי ברינגס אין די ענין אויף אמונה, האט ער אויפגעטון אז ביי אידן זאל לייכטן די אמונה בהשם, און מיט דעם האבן זיי געקענט האבן זיי זיך קעגן געשטעלט די גזירה פון פרעה. נאו די רבי איז עסקינג א ביוטיפול קוועשאן, הגם אז דער כח האמונה איז ביי זיי געווען אויך פריער ווייל אידן זענען בטבע מאמינים בני מאמינים, די גמרא סעז אין שבת די אידן אר מאמינים בני מאמינים, יו נאו ווען די גמרא איז סעינג איט אין שבת, בקשר טו ביאינג אין מצרים. דעי סעי איווען אין מצרים ווער מאמינים בני מאמינים, סא לכאורה וואט איז משה רבינו דואינג? איז אבער סתם אמונה אין אן אופן מקיף נישט גענוג, אויף דעם די אמונה די איטס נאט ענאף, די רבי ברינגס דאון אין הערה פאר די גמרא אין ברכות, יכול להיות גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא. ער גלייבט הי בעליווס אין די אייבישטער און הי גאוס טו גנב'ע דו אגענסט די אייבישטער און הי איז עסקינג די אייבישטער שוד בי סוקסעספול. כדי די אמונה זאל האבן א ווירקונג אין לעבן און הנהגה פון מענטשן, אמונה שוד העוו אן עפעקט אן יו, שוד בי אינטערנעלייזד ענד איט שוד ממש העוו אן עפעקט אן יו, מוז זיין ורעה אמונה, דוד המלך סעז אין תהילים דעט איף יו וואנט העוו אמונה רעה יו העוו טו וואט ווארט שוד ווי יוז ורעה פיד יו העוו טו פיד אמונה, אמונה איז סטארווינג איף יו וואנט העוו אמונה עז איט סופאוזד טו בי יו העוו טו פיד איט וויט סאמטינג יו העוו טו לערן איט די גמרא סעז רצונך להכיר במי שאמר והיה העולם איף יו וואנט רעקאגנייז די אייבישטער פרום לערנינג שור שנגח את הפרה יו נאט גאנע קאם טו רעקאגנייז דעט דאס איז די אייבישטער סעז למוד אגדה די גמרא איטסעלף סעז רצונך להכיר במי שאמר והיה העולם למוד אגדה, אמונה יו העוו טו פיד, סאו ממשיך זיין די אמונה אין א פנימיות, און דען איט באקאמס א פארט אוו יור לייף, סאו איט קענט בי איט קענט בי סטילינג דו סאמטינג אגענסט די אייבישטער און עסק די אייבישטער פאר סוקסעספול פאר סוקסעס, און דאס ווערט אויפגעטון דורך משה, דעט איז קאלד רעיא מהימנא, אוי זיי.

משה וואט דיד הי דו ווען הי קעים ווען רען אוועי פון פרעה? הי וואז' א שעפערד, הי ווארקד פאר יתרו, איז נאט ענאף טו סעי דעט הי וואז' רועה צאן? רועה צאן איט דאזענט מעטער הום, נא יו העוו טו טעל מי דעט איטס יתרו, קאוז פיינעלי דעטס ווער הי פאונד היז ווייף, רייט? הי וואז' סיטינג ביי די וואטער לייק יעקב אבינו, וואט יו העוו טו טעל מי דעט היז פאדער אין לאו ענד דעטס כהן מדין, סי די רבי אנדערליינד, וואט יו טעלינג מי יתרו כהן מדין? כהן מדין דיס איז משה רבינו? טעיקינג די שיפ אוו דיס אוו דיס גיי דעט הי סערווד עווערי עבודה זרה אין די ווארלד? וואט וואט דו יו וואנט מיט דיס? לעטס סי אינסייד. ויש לומר דאס וואס די תורה דערציילט אז ער איז געווען א רועה צאן? אין דזשענערעל די רבי איז גיווינג דיפער וויי יו טעלינג מי בכלל דעט הי וואס א רועה צאן סא די רבי סעז דיס איז ווערי אימפארטענט ביקאוס דיס רועה צאן שאוד שאוד די אייבישטער דעט הי קוד בי משה רבינו. טאקע משה רבינו ווען וואס בארן וואס אלרעדי בארן פאר טו סעיוו עם ישראל, באט ווען וואס די דעסיזשען למעלה דעט הי איז גאנע בי טו טינגס, נאמבער וואן איז ווען הי טוק אוט עווערי מארנינג ווען הי טוק אוט די די שיפ טו טו די גרעס, סאו הי יוסטו טעיק אוט די אולד וואנס פירסט, דעי שוד העוו די, קאוז די טיט איז אלרעדי אולד, דעי שוד העוו די סאפט וואנס, דען הי טוק אוט די ווערי יונג וואנס.

סאו דער רבי סעז, אקעי סאו וויי דו ווי ניד טו סעי דעט הי איז א שעפערד, כידוע איז דאס געווען די הכנה, דיס וואס אויספרוף, דיס וואס די טעסט, דער אייבישטער טעסטעט משה רבינו וויט ביאינג א שעפערד, פון משה רבינו אלס רועה ישראל, אבער וואס איז בנוגע די הדגשה אז ער איז געווען דער רועה פון צאן יתרו און אלס כהן מדין דווקא, וויי דו יו העוו טו טעל מי דעט הי וואס רועה צאן מדין, וויי נאט? ביקאוז הי וואס הי וואס א לאו לייף. וויי דו יו העוו טו מענשען דעט הי איז ווארקינג פאר אים, נאר דער ענין פנימי אין דעם, אין צאן יתרו זענען געווען חיילי דקדושה, און משה האט אין זיי אויפגעטאן לקרב אל הקדושה, דער רבי ברענגט דא אין ילקוט ראובני דעט משה רבינו'ס פנימיות עניינים אויף פידינג, אויף טעיקינג קער אויף די שיפ אויף יתרו, ביקאויז דעי העד ניצוצות דקדושה, משה רבינו בראט דעם לקרב אל הקדושה, הי בראט דעם בעק, הי טוק אוט די ניצוצות ענד הי בראט דעם בעק טו קדושה. און דאס איז דער דיוק, צאן יתרו כהן מדין. עפטער לערנינג די שיחה, איי העד א, איי העד א קוועשען און איי עסקד וואן אוו די משפיעים און הי געיוו מי א גוד ענסער. מיין קוועשען וואס, דעט לכאורה ווי לערן חת"ת איי טינק מאנדעי אר טוסדעי, ווי לערן חת"ת דעט ווען משה רבינו קעים רען אוועי הי קעים ענד הי סעט ביי די וואדער, יע. הי וואס סיטינג ביי די וואדער. וויי איז איט וויי דיד הי גאו טו די וואדער ביקאז הי וואס וועיטינג פאר א שידוך לייק יעקב אבינו וואט העפענד די דאטערס קעים ענד משה ווענט טו העלפ דעם ביקאז דעי דידענט לעט דעם טעיק גיוו וואדער טו די שיפ רייט וויי דידענט דעי לעט סאו רשי סעט סאמטינג אנבעליוועבל רשי ביקאז יתרו לעפט די עבודה זרה סאו הי איז אלרעדי נאו מאר עבודה זרה סאו ווען משה וואס וואס וואס טעיקינג קעיר אויף היז שיפ הי וואס נאו מאר עובד עבודה זרה. סאו סאו וואט העפענד היער? און היער איט סעז לקרב אל הקדושה הי טוק אוט די ניצוצות. דער ענטפער איז הי סטאפד ביאינג עבודה זרה באט סטיל היז שיפ העד אל דיס ניצוצות סאו משה רבינו קעים ענד טוק איט אוט. דעטס א גוד ענסער באט זייט קוועשען אלסא פרום רשי עס ווי לערנט אקעי און דאס איז דער דיוק צאן יתרו כהן מדין נאו וויל אנדערסטענד וויי די תורה איז עמפעסייזינג נאט אנלי צאן יתרו באט כהן וואט איז משה רבינו'ס תפקיד הי גאוס אל די וועי טו די באדעם ענד הי טעיקס איט, הי ווענט טו כהן מדין, א גיי דעט דיד אל די עבודה זרות, ענד דער הי לוקד פאר די ניצוצות דקדושה, אפילו אט די ניצוצות וואס האבן זיך געפונען ביים כהן מדין, א כומר לעבודה זרה, הי וואס א כומר, הי וואס א גלח טו עבודה זרה, ביז לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, עני עבודה זרה אין די ווארלד הי הי טרייד, אויך אין זיי האט משה אויפגעטאן לקרב אל הקדושה, משה רבינו איז איווען דער טעיקס אוט עווריטינג, און דערפאר איז דאס געווען די הכנה פון משה רבינו צו זיין א רועה פון אידן אין מצרים, משה רבינו וואס מ'טוט אין מצרים, אז אפילו זייענדיג אין א מצב וואס ס'איז נישטא קיין ראיה און אפילו נישט קיין השגה אין אלוקות, דעי אר אלרעדי א דזשענערעישאן, פראבעבלי אין טו האנדרעט ענד טען יערס דעי וואר אלרעדי פראבעבלי האו מעני דזשענערעישאנס, סעווען אייט דזשענערעישאנס דעי וואר בארן אין מצרים אלרעדי, דעי דידנט העוו עניטינג מיט ארץ ישראל טו דו. עס איז נראה, עס איז נראה בגלוי נאר די הנהגת הטבע, וואט דו דעי סי, דעי סי אנלי אלסא די נילוס,

און ביטול הגזירה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, דעט העפענט עט די סעים דעי דיס טו טינגס ווי משה וואז בארן, ווייל זיי זענען בפנימיות דער זעלבער ענין, בוט אוו דעם אר די סעים טינג, די גזירה היאורה תשליכוהו איז פארבונדן מיט דעם וואס דער יאור איז די עבודה פון זרה פון מצרים, וויי דיד יו וואנע פוט דעם אין די יאור ביקאוז איטס די עבודה זרה, דעט מינס קילינג, און די עבודה זרה איז די סעים טינג, און דורך דעם וואס משה רעיא מהימנא איז נולד, די רבי ברענגט דאן אין די הערה א קיד דעט ווען ער איז נולד, איז ער טרי מאנטס אלד,

איז נולד, און דורך דעם וואס משה רעיא מהימנא איז נולד, אנלי נולד, און נמשך געווארן צו אידן אין גלות מצרים ביז צום עיקר הגלות והשעבוד אינעם יאור, האט ער געגעבן דעם כח צו מלחמה האבן קעגן די עבודה זרה פון נילוס, און ממילא איז אויך בטל געווארן די גזירה, סאו דער באוט טינגס טוגעדער, איף די עבודה זרה אוו נילוס איז בטל, יו דאנט העוו טו טראו אין די קידס ענימאר דער אין די ברוחניות העניינים אין די עבודה זרה אוו נילוס, אות ט'. נאו די רבי איז גאנא קאם ענד טעל אס וואט ווי קאוד לערן פרום איט עוורי דעי, ענד אגעין סעים טינג די טרי עניינים דעט ווי העוו אין מצרים דעט ווען יו אר יעקב אר די שבטים ווען דעי ווער אין ארץ ישראל דעי דידנט העוו א פראבלעם ביקאוז דעי העוו ראי' סאו ווי גאנא העוו איט ביי אס אלסא זי אין עוורי מארנינג ווי העוו די ענין אוו ראי' די רבי ברינגס דען קאמס די דזשענערעישאן דעט גאוס דאן טו מצרים דעי העוו סטיל הבנה והשגה ביקאוז דעי קאמינג פרום ארץ ישראל דען ווי העוו די ווען ווי גא טו די סטריט איטס די לעסט שלב עז ווי גאנע סעי אינסייד ווען ווי גאו טו ווארק ווען ווי גאו טו די ביזנעס ווען ווי גאו ענד דיל להבדיל וויט גויים ענד ווי ווי ענד ענד ווען יו לוק ווען יו לוק עט די ביזנעס איט לוקס לייק ווי אר דואינג די סעים עס דעם דיס איז די לעוועל אוו די טערד לעוועל דעט לייק די קידס דעט דעי בארן אין מצרים דעט דעי ניד וואט ווי ניד דעם ווי ניד משה רבינו טו העלפ אס אוט האו טו סורווייוו דיס טינגס אות ט' דער ענין פון יציאת מצרים איז פאראן בכל יום ויום דערפון איז פארשטאנדיג אז די אלע עניינים כלליים הנ"ל די ראי' אין אלוקות פאר דער ירידה למצרים די זכר יציאת מצרים איז עוורי דעי, איטס א מצוה עוורי דעי אין קרי' שמע טו רימעמבער יציאת מצרים, די רבי סעיז דאוז טרי עניינים כלליים דעט ווי לערנט טיל נאו, ראי' אין אלוקות, ביאינג אין ארץ ישראל, פאר די ירידה למצרים, דען די ירידה אין גלות מצרים ווי העוו אנלי הבנה והשגה, און דערנאך גאולת מצרים, זענען אויך דא אין עבודת כל אחד ואחד בכל יום ויום, עוורי דעי ווי העוו די סעים עבודה ווען ווי געט אפ אין די מארנינג, די סדר עבודה בכל יום ויום איז, וואט איז די סדר עבודה? א איד געטס אפ אין די מארנינג, די פירסט טינג איז, שולחן ערוך, הלכה, יו גאו טו בית הכנסת, ביי די בית הכנסת, דאווענינג, פרעיאינג, מבית הכנסת יו גאו לבית המדרש, דער אלטער רבי ברענגט עס אין שולחן ערוך אלסא, עז סון עז יו פיניש דאווענינג העוו א שיעור אוו סאמטינג, איווען סעי היום יום אר וואטעווער, סאמטינג דעט איט איז קאנסידערט בית המדרש נאט בית הכנסת דאווענינג, און יו קען דו איט אין די סעים פלעיס, איט קען בי בית הכנסת און בית המדרש טוגעדער. און פון בית המדרש וואט העפענד עפטער דעט הנהג בהם מנהג דרך ארץ העוו טו גאו אוט ענד דו ווארק ענד מעק פרנסה בתחילה קומט עבודת התפילה דערנאך לימוד התורה און דערנאך די התעסקות אין צורך הפרנסה סאו ווי העוו די טרי לעוועלס אוו עווערי מארנינג דאווענינג לערנינג ענד דען גאו אוט ענד דו יור דזשאב דורך עבודת התפילה ענד די רבי איז גאנע קאמפער איט טו יו ווען ווי דאווען ווי העוו ראי', ווען ווי לערן ווי העוו הבנה והשגה, ווען ווי גאו טו די סטריט ווי העוו נאטינג, סאו ווי ניד די אמונה אוו משה רבינו התקשרות טו נשיא הדור, ווי העוו טו בי מקושר טו די רבי, דען עווערטינג גאוס עז איטס סופאוזד טו בי. דורך עבודת התפילה איז א איד ממשיך גילוי אלוקות בנפשו ביז אינעם אופן פון ראי' באלוקות. נאך די הכנות איז פרעפערינג הימסעלף בעפאר דאווענינג, איט סעז אין שלחן ערוך, דעט ביפאר דאווענינג אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, איט סעז אלסא דעט ווי העוו טו טינק אוו גדלות הבורא און שפלות האדם, דאס איז די הכנה צו דאווענען. און דען קאמט פסוקי דזמרה, וואטס פסוקי דזמרה? הללוקה'ס, דעט עווריטינג דער אויבערשטער קריעידעט, און דען קאמס דען קאמס ברכות קרישמע, דען קאמס קרישמע, וואטס קרישמע? קרישמע ווי סעיז שמע ישראל, אינטרעסטינג, ווי סעיז שמע, באט די ראשי תיבות איז, שאו מרום עיניכם וראו, סאו ווי העוו די ענין אוו ראי', איז ראשי תיבות, שאו מראה מעניכם, און ס'איז א פסוק אין ישעיה, שאו מראה מעניכם וראו, סאו ווי קאנעקטינג איט וויט די אלטע רבי ליקוטי תורה, דעט איז די ראשי תיבות אוו שמע, ווען יו סעי שמע, יו קאם טו די לעוועל אוו ראי' באלוקות, גילוי אלוקות בבחינת ראי', וואט וואט איז די עקזעמפל וואט ווי לערנט בעפאר די אידן בעפאר מצרים, בדוגמת ארץ ישראל, כנזכר לעיל סעיף ב' ווען יעקב אבינו און די שבטים וואר סטיל אין ארץ ישראל, ווי העוו די לעוועל אוו ראי', און נאכדעם תפילת העמידה, כעבדא קמי מרי', יו גאו איווען הייער, הייער דען ראי', יו קאנט קאפ דע קאר נאו יו קאנט בע קאר באוט פיט אר טוגעדער, יו נאט אלאוד טו בי מרמז, יו נאט אלאוד איווען סאמבאדי א מלך איז גאנע קאם ענד קיל יו, יו נאט אלאוד טו מוו, שמונה עשרה איז כעבדא קמי מרי', בטל קאמפליטלי, ביטול גמור, ביז אז בתחילתו ובהקדמה ווערי געשמאק ווי די רבי סעז היר, הי גיווס אס א געשמאק א ניו געשמאק אין דאווענינג ווי מיר סעי עווערי מאר עווערי טרי טיימס א דעי ביפאר שמונה עשרה ווי סעי אדני שפתי תפתח השם שפתי תפתח יו רבונו של עולם יו אפען מיי ליפס

יו יו מוו אוועי, יו סטעפ אוועי, גייט מען אראפ, יו סטעפ אוועי פראם די ראי' אוו אלוקות, ענד דער איז טו לעוועלס נאו, וואן לעוועל איז גאנע בי די ענין אוו הבנה והשגה, דעטס די ענין אוו לערנינג, דען איז גאנע קאם די טערד לעוועל, די סעקענד אין דיס, וואט איז איט? גאוינג אוט טו ווארק. א', מבית הכנסת לבית המדרש, וואט איז איט? לימוד התורה. ענד אינטערעסטינג איט קאמס טו לימוד התורה, ביי דאווענינג ווי סעד כעבדא קמי מרי', ביטול, יו נאט דער, ווען איט קאמס טו לערנינג, יו העוו טו יוז יור ברעין, יו מאסט יוז יור ברעין, איף די הלכה סעז ווערי אינטערעסטינג, איף יו לערן חומש און יו דאנט אנדערסטענד, יו סעי חומש יו דאנט אנדערסטענד, יו העוו טו סעי ברכות התורה, ווען יו לערן גמרא און יו דעסייד דעט יו וואנט לערן גמרא ברכות, יו דעסייד דעט יו וואנט לערן גמרא ברכות, און יו דאנט אנדערסטענד לשון קודש, און יו דאנט וואנט אנדערסטענד און יו דזשאסט סעינג איט עז תהלים, יו דאנט העוו טו סעי ברכות התורה. הלכה אין שלחן ערוך. אקעי? סאו ווען יו העוו טו סעי ברכת התורה ווען יו אנדערסטענד. סאו תורה איז מעיד טו אנדערסטענד נאט טו בעליוו וואט אביי סעד און וואט רבא סעד. יו העוו טו אנדערסטענד. סאו ווען קאם טו אנדערסטענד וואס דאס איז ווי א חכמתו יתברך ווערט גענומען דורך הבנת והשגת האדם. יו העוו טו אנדערסטענד איט. דעטס וואט דער אייבישטער וואנטס. אבער כאטש די דרגה פון הבנה והשגה איז א ירידה לגבי דעם גילוי פון ראיה באלוקות וביטול הגמור בשעת התפילה, דאך איז אין דעם פארט ניכר די פעולת התפילה, ווען יו גאו לערן רייט עפטער דאווענינג, איטס ארעדי הבנה והשגה, באט יו סטיל העוו די אימפרעשען אן יו דזשאסט פינישד דאווענינג, יו העד שמונה עשרה, יו העד קריאת שמע, סטיל העוו די אימפרעשען אן יו דער גילוי אלוקות בנפשו בשעת התפילה ווירקט אז די השגה זאל זיין כדבעי, איט העז אן עפעקט אן יו דעט יור אנדערסטענדינג די לערנינג שוד בי עז איטס סופאוזד טו בי. על דרך די ירידה למצרים בחיי יעקב אבינו, וואט ווי טאלקינג אבאוט היער, דיס לעוול איז ארעדי עז די אידן ארעדי קעים דאון טו מצרים, בעפאר דאווענינג איז עז יעקב אבינו אין ארץ ישראל, דיס לעוול איז ארעדי עז אין מצרים, וואט קאמס נאו, נאו קאמס די ב', די סעקאנד לעוול אין עפטער דאווענינג, ענד איטס די טוירד לעוועל עז ווי סעד בעפאר, ווען א איד גייט דערנאך לעסקיו ווען סאמבאדי גאוס טו היז ביזנעס, וואס דאן איז מצד דעם העלם והסתר פון הנהגת הטבע, קען מען גאר פארגעסן חס ושלום אויף אלוקות, איטס א פאסיביליטי ווי חס ושלום קען פארגעסן דאס, סעים טינג עז אין מצרים, דאוז דזשענערעישאנס פרעה טאוט דעט הי קאוד דיפ הים אינטו די עבודה זרה אוו מצרים, און מעיק הים דעט דעי שוד טינק דעט עווריטינג איז כוחי ועוצם ידי, איטס נאט איטס נאט מזל איטס נאט פון די אייבישטער, מיי, איים סמארט, איי אפענד א ביזנעס און איי ראן די ביזנעס און איטס אלל מי, דיס איז א פראבלעם, און כדי ער זאל דעמאלט געדענקען כסדר אז הוא הנותן לך כח לעשות, האו דו וי דו איט, דעט ווי שוד אלוועיס רעמעמבער דעט עווערטינג קאמס פון די אייבישטער, און דער עסק זאל זיין על פי שלחן ערוך, מינס עווערטינג על פי הלכה, חס ושלום נאט דו טינגס דעט איטס נאט על פי הלכה, העס טו בי כפי רצונו יתברך, איז דאס מיטן כח פון אמונה בהשם, דעטס איט. אנלי אמונה קוד דו איט, וועלכע ער איז מעורר און ממשיך אין א פנימיות, דער רבי סעיס דעט עווריטינג קאמס, תניא ריש פרק מ"ב, דער רבי ברענגט דאון דעט ווי העוו א ניצוץ פון משה רבינו, און דאס איז יו נאו איגנייטינג איט און באדערינג אס און איטס ברענגינג אס טו די ענין אוו אמונה בהשם, אות י', נאו ווי גאנע העוו די הוראה האו ווי דואינג איט אין לייף, דאס איז די הוראה וואס א איד דארף ארויסנעמען פון כל הנ"ל אין עבודת השם, די הוראה דעט ווי העוו טו טעיק פרום דיס, איטס א מצוה עווערי דעי טו רעמעמבער מצרים, און די האול איידיע אוו קאמינג אוט אוו מצרים איז. טו גאו אין ארץ ישראל ענד העוו די בית המקדש און סערוו די אייבישטער עז איטס סופאוזט טו בי האו דו ווי דו איט, דער רבי זאגט א' ער דארף וויסן אז דער אוועקגיין פון דאווענען פון ראיה פון אלוקות ביטול הגמור צו אלוקות איז שוין אן ענין פון ירידה עז סון עז יו פיניש דאווענינג רעמעמבער איטס ארעדי א ירידה ביקאויז יו פיניש מיט די ראיה באלוקות לערנינג איז ארעדי און עספעשלי איי אלוועיז סעי די סעים טינג ווען איטס ווערי איזי טו פארגעט אבאוט די אייבישטער ווען יו לערן שור שנגח את הפרה אלו מציאות יו לערן אבאוט טינגס דער איז טענות אין די גמרא וועט דער טענות שווא רייט וואן אוו דעם איז קארעקט וואן אוו דעם איז א לייער און וואט וואן אוו דעם איז שקר דער מאסט בי און דיס איז וואט ווי דילינג וויט האו קאן יו דען רימעמבער שור שנגח את הפרה כיצד הרגל די אל די גמרות דעט ווי לערן אין דיס ענינים האו קאן יו רימעמבער אבאוט אייבערשטער רבי סעז ס'א ירידה איטס ליטערלי איטס א ירידה אמת טאקע אז די ירידה איז א זאך וואס איז על פי שולחן ערוך רייט? כ'קען נישט קאווער בשולחן ערוך הנהג בהן מנהג דרך ארץ, יו העוו טו, יו העוו טו דו איט. אבער ער דארף עס טון בלויז ווייל ער איז כמאמר חזל בנוגע ירידה למצרים בפשטות, אנוס על פי הדיבור. יו העוו טו רעמעמבער ווען יו גאו אוועי פון דאווענינג ענד פרום לערנינג ענד יו גאו אוט טו יור ווארק ענד יו קאם אן טו די ביזנעס, רעמעמבער דעט יו העוו טו דו איט אין א וועי אנוס על פי הדיבור די סעים עז יעקב ווענט דאון טו מצרים הי וואס פארסט טו הי דידנט וואנט גאו ער טוט עס נאר ווייל אזוי איז די רצון השם דיס איז די פירסט טינג בית לאידך האט ער זיך נישט וואס צו שרעקן פאר דער ירידה, רימעמבער דעט איטס א ירידה, און רימעמבער אז יו דואינג איט ביקאוז דער אייבישטער טאלד יו טו דו איט, יו העוו טו גאו אוט און בי מפרנס יור משפחה, באט יו רימעמבער דאנט געט סקעירד אוו איט, ווייל כאטש עס איז א ירידה גדולה ביותר, ליסן טו דיס, איטס א ירידה גדולה ביותר, איטס א פעקט, ניט ער האט א ראי' אין, ספעשעלי ווי דיל וויט נאט עווערבאדי דאז איט, סאם פיפל דיל וויט גויים ממש, און סאם טיימס די גאו טו איווען טו רעסטעראנט און די איט וויט א גוי אבוויעסלי הונדערט פראצענט און כשר און עווריטינג באט יו סיט וויט די גוי און עווריטינג און יו די גוי איז טאלקינג נאט נייס לענגוויטש און עווריטינג איט האז ען אפעקט איי מין יו ליוו אין סאם ווער אין די ווארלד דעט די רבי סעז א ירידה גדולה ביותר איז נישט ער האט א ראי' אין אלוקות רייט ווי דאנט העוו א ראי' ענימאר איטס פינישט וויט דאווענינג סעים טינג עז יעקב קעים דאון טו מצרים און בשעת העסק אפילו נישט הבנה והשגה באלוקות, ווען יו ווארק יו נאט טינקינג אבאוט עניטינג אבאוט הבנה והשגה אלסא נאט, ער באטראכט בשעת עסקיו, וואט איז הי טינקינג דען? ענייני העסק, און עספעשעלי ווען מיר טאלק אבאוט סאמבאדי וואו ווארקס פאר סאמבאדי, העסט טו בי אנעסט, יו קענט בי קאמינג, איי העד וואנס איי העד וואנס סאמבאדי ווארקט פאר מי, ענסערינג די פאונס און דיס, און הי וואס בענטשינג פאר טווענטי פייוו מינוטס.

ווי דאנט פיינד איט טודעי באט מיי מאדערס בראדער וואס וואס בארן אין טבריה ענד הי ווארקט אין די סיטי הי וואס א ווארקער אין די סיטי האל אין טבריה ענד קאמס א דעי דעט הי דאזענט פיל גוד ביי ווארק הי האט עקסיוז מי הי האט טו גאו טו די בעטרום דייעריע א לאט אוו טיימס פיניש פאר א קלאק ווארקינג הי ווארקט טיל פייוו א קלאק אר פייוו טערטי טו פעי אפ די טיים דעט הי ווענט טו די בעטרום סאו מעני טיימס איטס גניבות איי עם ווארקינג פאר די סיטי ענד איי דידענט ווארק טודעי פול טיים סאו ווען יו ווארק יו העוו טו רימעמבער טינק אבאוט עסקיו די רבי סעז איט קליר ער באטראכט בשעת עסקיו בענייני העסק איז אבער דורך דעם וואס ער איז מעורר בחינת משה שבנפשו דעטס וואט ווי ניד יו העוו טו בי קאנעקטעד טו די רבי נאט פארגעט עוורי סאו אפען יו העוו טו טינק אבאוט אבאוט און די רבי סעז טאקע אין וואן אוו די שיחות דעט איט יוזט טו בי א טיים דעט עוורי אווער דער איז א דיפרענט צירוף אוו שם הוויה שם הוויה יו קוד מעיק אין טווענטי פאר וועיס איף דער איז פאר לעטערס

סאו א לאט אוו פיפל ווען דעי יוז טו לערן עווערי אוער דעי וואלט סטאפ אין טינק אבאוט וואט צירוף אוו שם הוויה ווי טאלק אבאוט קאבאליסטן אין דיס סאו דעי ווער טינקינג סטאפינג אין טינקינג אבאוט די אמונה אין די אייבישטער נאט אנלי בי ביזי וויט וויט ווארק אין אדער טינגס ווערט נתגלה זיין אמונה בהשם און אין אן אופן פון ורעה אמונה אקעי און דאס נעמט אים ארויס פון גלות הפרטי ביז אז ער זעהט בכל ענייניו אז תמיד עיני הוי' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה, השגחה פרטית בעניני עסקיו, דען ווען הי דאז דיס, דער אייבערשטער גיבט זיי הצלחה אין עבודה און הי סיז השגחה פרטית, און דען הי גאוז, ווען הי העז היז גאולה פרטית, מגאולה לגאולה, צו דער גאולה הכללית על ידי משיח צדקינו, שיוליכנו לארצינו הקדושה בקרוב ממש, דער רבי זעט אין גאון להעיר ממארז"ל, שמשה גואל ראשון הוא גואל אחרון, סאו ווי העוו טו בי, וואט ווי לערן פרום דיס ווי העוו טו בי קאנעקטעד טו משה רבינו.

ענטפער וואס דער רבי נעמט אראפ אלע שאלות ווערט ליכטיג און ס'ווערט פארשטאנדיג יעדע ווארט וואס רשי האט געזאגט אז ס'איז מיט א כוונה און אלץ איז אויסגערעכנט און אויסגעחשבונ'ט און פונקט און ס'ווערט פארשטאנדיג און אלע שאלות גייען אראפ. קודם לערנען אין חומש די צוויי פסוקים, ס'איז גוט אויכעט אז מ'האלט א חומש אפן פאר זיך ווייל די צוויי פסוקים קען מען מיטהאלטן זייער גוט. שטייט אין היינטיגע פרשה נאך וואס דער נאך וואס דער מ'האט מפסיק געווען מיט דעם ענין וואס האט זיך אנגעהויבן דער אייבערשטער האט געזאגט משה'ן אז זאל קומען צו פרעה הייבט זיך אן מיט ראשי בית אבותם און דערנאך קומט מען צוריק און מען הייבט אן צו זאגן ויהי ביום דיבר ה' אל משה איז דא צוויי די לעצטע צוויי פסוקים פאר דעם שטייט הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם זאגט רשי הוא אהרן ומשה אלו שהוזכרו למעלה די וואס מ'האט שוין דערמאנט פריערט, שילדה יוכבד לעמרם, הוא אהרן ומשה, אשר אמר השם להם יש מקומות שמקדים אהרן למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, לומר לך ששקולין כאחד. דאס איז איין רשי וואס דער רבי וועט זיך שטעלן, נאכדעם פסוק כ ו און פסוק כ ז, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרן, זעט מען גלייך אז דא אין דעם פסוק כ ו שטייט הוא אהרן ומשה, פסוק כ ז שטייט שוין הוא משה ואהרן. וואס זאגט רש י? רש י ברענגט אראפ הם המדברים, זאגט הם שנצטוו הם שקיימו, הוא משה ואהרן הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. דאס איז די צוויי רש י'ס וואס דער רבי שטעלט זיך וועט מען לערנען אינעווייניג אין די שיחה. אויפן פסוק הוא אהרן ומשה אין פסוק כ ו, אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל, וואו עס שטייט פריער אהרן און דערנאך משה, זאגט רש י, יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, ס'דא פלעצער וואס משה איז פאר אהרן איז פאר משה'ן, ס'דא פלעצער וואס משה איז פאר אהרנ'ען. לומר לך, וואס קומט דאס אונז דערציילן אז ס'שטייט אמאל אהרן ומשה, אמאל שטייט משה ואהרן? ס'קומט אונז זאגן ששקולין כאחד, זענען געווען, ביידע זענען געווען די זעלבע זאך, זיי וועגן די זעלבע זאך, אויף דער לשון דער פשוט'ער טייטש פון שקולין, אז זענען ביידע, ביידע גלייך. דער ענין, זאגט דער רבי, ווערט באווארנט אויך אין תוספתא און אין מדרש. אבער דארטן איז דער לשון אינגאנצן אנדערש, דארטן שטייט בכל מקום הקדים משה לאהרון, אין אלע ערטער אין חומש שטייט איז משה פאר אהרונ'ען, במקום אחד אין איין פלאץ הוא אומר הוא אהרון ומשה ביי אונז דעם פסוק כ ו, מלמד ששקולין זה כזה, אז זענען ביידע איינער ווי דעם אנדערן, נישט מען זעט שוין ווי רשי זאגט שקולין כאחד זענען זענען ווי איינע, און דער מדרש זאגט ששקולין זה כזה, זענען ביידע איינער ווי דעם אנדערן. האבן מיר דעם וואס רש י ברענגט אראפ אז יש מקומות און דער מדרש זאגט אז נאר אין איין ארט, דער טעם וואס רש י מוז זאגן יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן פארוואס זאגט רש י דעם לשון יש מקומות נישט ווי אין תוספתא און מדרש וואס דארטן שטייט בכל מקום הקדים משה לאהרן און נאר במקום אחד הוא אומר הוא אהרן ומשה איז מובן בפשטות, דאס זאגט דער רבי דאס איז נישט קיין שאלה, עס איז זייער פארשטאנדיג, פארוואס? ווייל על פי דרך הפשט לייגט זיך נישט צו זאגן אז פון דעם וואס דער פסוק איז משנה במקום אחד, אנדערש ווי דער סדר איז בכל מקום, זאל מען אפלערנען א חידוש עיקרי בכל המקומות שקולין כאחד. רש י האלט אז מיט דעם וואס עס שטייט אלע מאל, לויט ווי דער מדרש, אז אלעמאל שטייט משה פאר אהרונען, איינמאל שטייט אהרון פאר משה'ן, קומט דאס לערנען ששקולין כאחד, רש י זאגט איך קען עס נישט, איך קען נישט לערנען אזוי, ווייל אז ס'איז דא איינמאל א שינוי, נאר איינמאל א שינוי, קומט דאס מיר נישט זאגן ששקולין כאחד. וואס קומט דאס אונז יא זאגן? עט דער רבי זאגן ווי רש י אין פשוטו של מקרא לערנט וואס דאס מיינט אז ס'שטייט איינמאל אנדערש. און דער רבי זאגט אין די חצאי ריבוע, דערווייל דערמיט ווערט אויך פארענטפערט וואס רש י ברענגט נישט דעם ענין פון שקולין כאחד אין די אנדערע ערטער וואס ווערן אויסגערעכנט אין תוספתא און מדרש הנל, וואו מיר געפינען אז במקום אחד איז דער פסוק מהפך דעם סדר פון צוויי זאכן, און דערפון לערנט מען ארויס אז זיי זענען שקולים. מען זעט פון דא אויכעט נאך א זאך, מען זעט אז עס איז דא נאך אסאך ערטער וואס דער מדרש ברענגט אראפ אז עס שטייט איינמאל א שינוי פון פון אלע ערטער, און דער מדרש זאגט אז עס קומט אונז לערנען אז עס איז אז זיי זענען ביידע גלייך, דערפאר שטייט איינמאל אנדערש ווי אין אלעמאל, און רשי ברענגט עס נישט אראפ ווייל רשי זאגט אז מיט אז עס שטייט איינמאל אנדערש קומט עס נישט לערנען אויף שקולין כאחד. ווי עט מען יא לערנען, נאר מען דארף זאגן אויב אזוי וואס איז דער שינוי, פארוואס שטייט ביי אונז אין פרשה הוא אהרן ומשה אנדערש ווי שטייט אלעמאל הוא משה ואהרן, זאגט דער רבי נאר מען דארף זאגן אז דער שינוי במקום אחד איז צוליב א טעם וואס איז דא נאר ביי דעם מקום אחד, דא וואס ס'שטייט הוא אהרן ומשה מוז זיך געפינען עפעס א טעם מיוחד פארוואס דאס איז. נישטא צום ענין פון שקולין אז זיי זענען ביידע גלייך, וואס איז דא נאר ביי דעם מקום אחד ועל דרך ווי רשי איז מפרש, מיר האבן שוין א רשי וואס רשי לערנט שוין אזוי אין חומש, וואס זאגט רשי? ס'דא א פסוק איש אמו ואביו תיראו, אין פרשת קדושים שטייט איש אמו ואביו תיראו, איינע פון די ערטער וואס ווערן גערעכנט אין מדרש הנ"ל, דאס אויכעט איינע פון די ערטער וואס דער מדרש רעכנט עס, און דער מדרש זאגט בכל מקום הוא מקדים כיבוד אב לאם ובמקום אחד הוא אומר איש אמו ואביו תיראו, מגיד ששניהם שקולים זה כזה, זעה איך אז דער מדרש לערנט ווייטער די זעלבע זאך, פארוואס שטייט איינמאל אנדערש, אלעמאל שטייט אז דער טאטע איז פאר די מאמען, דא שטייט איינמאל איש אמו ואביו תיראו, לערנט טאקע דער מדרש אז ס'קומט אונז לערנען אז אביו ואמו זענען שניהם שקולים זה כזה, רשי לערנט עס נישט אזוי, ווי לערנט רשי אין פרשת קדושים ווען ס'שטייט איש אמו ואביו תיראו? לערנט רשי, כאן הקדים אם לאב, לפי שגלוי לפני, דער אייבישטער זאגט, שהבן ירא את אביו יותר מאמו, פארוואס שטייט איש אמו ואביו תיראו, ווייל בדרך כלל א מענטש בדרך הטבע האט מורא מער פאר דעם טאטן ווי די מאמען, דערפאר זאגט די תורה אן, ווען ס'קומט צו תיראו זאגט די תורה זאלסט מורא האבן פאר די מאמען, פאר'ן טאטן, ווייל פאר'ן טאטן האט ער ממילא מורא. און דער רשי ענדיגט צו ובכבוד ווען ס'קומט צו מכבד זיין א טאטן מיט א מאמען, הקדים אב לאם, איז ער מקדים קודם דעם טאטן, פארוואס? לפי שגלוי לפניו, דער אייבישטער ווייסט שהבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים, ממילא איז ער מכבד קודם די מאמען, און ווען ס'קומט צו כיבוד, זאגט דאס געדענקען אז מ'דארף דעם טאטן אויכעט מכבד זיין, פארוואס איז מען מכבד די מאמען בדרך כלל מער? ווייל משדלתו בדברים, א מאמע גיט ווייזט ארויס מער ליבשאפט צו דעם קינד, זי גיט אים מער זאכן אלעמאל, ווי מען זעט עס בדרך הטבע. איז זעה איך דאך אז רשי לערנט נישט ווי דער מדרש דא אויכעט, און ער לערנט אז איש אמו ואביו תיראו, איינמאל וואס ס'שטייט אנדערש אמו פאר אביו, איז דאס מיט א סיבה מיוחדת צוליב דעם ארט, און ער לערנט נישט ווי דער מדרש אז שניהם שקולין כאחד. און דעריבער זאגט רשי בנידון דידן, איז רשי איז משנה פון דעם מדרש און ער זאגט נישט נאר מקום אחד וואס ס'שטייט או אהרן או משה, דעריבער זאגט רשי בנידון דידן, יש מקומות ויש מקומות, ס'דא ערטער לערנען אין רשי יש מקומות שמקדים משה לאהרן, ויש מקומות שמקדים אהרן למשה, ווייל דווקא פון דעם וואס דער שינוי הסדר איז אין כמה מקומות, קען מען אפלערנען אז שקולין כאחד. רשי לערנט טאקע ארויס פון דעם פסוק אויכעט שקולין כאחד, אבער פון וואנט לערנט ער עס ארויס? וויבאלד אז ס'יש מקומות, נישט נאר אט דא דער איינציגער ארט וואס איז משנה. האבן מיר א חילוק יעצט פון מדרש ביז רשי, און רשי איז זייער פארשטאנדיג פארוואס רשי זאגט יש מקומות, ווייל רשי האלט, און זיין שיטה איז, אז מיט דעם וואס ס'שטייט איינמאל אנדערש, קען איך נישט ארויסלערנען אז ס'קומט אונז מלמד זיין דעם ענין פון שקולין. מה שאין כן דער מדרש לערנט יא אזוי. אות ג. יעצט איז דער רבי מסביר אין אות ג זייער געשמאק. לכאורה איז דאך דער איז דאך דער מדרש טאקע אינגאנצן נישט גערעכט. דער מדרש זאגט אז יש מקום אחד. ס'איז נישט ריכטיג ס'איז נישט מקום אחד. ס'איז דא אסאך מער מקומות. און יעמאלט וועט מען דארפן פארשטיין וואס רש י זאגט יש מקומות, וואו מיינט ער וועלכע ערטער דאס איז. אות ב. מען דארף אבער פארשטיין, ס'איז מובן אז דאס וואס אז דאס וואס אין רש י איז דער לשון יש מקומות, אז ס'איז דא מער ווי איין ארט וואו דער פסוק איז מקדים אהרן פאר משה, און אין תוספתא ומדרש שטייט אז דאס איז נאר במקום אחד, איז עס נישט קיין פלוגתא אין מציאות. ס'איז נישט קיין פלוגתא אין מציאות צו ס'שטייט איינמאל אהרן פאר משה צו ס'שטייט נאכמאל אהרן פאר משה. אויף א מציאות, אין א מציאות קען מען זיך נישט קריגן צי דאס געפינט מען אין תורה איינמאל אדער מערערע מאל. אין דעם איז דאך נישט שייך קיין מחלוקת, מ'עט עפענען א חומש, מ'עט אדורכגיין דעם גאנצן חומש, און מ'עט זען וויפיל מאל שטייט אהרן פאר משה, צו צו דאס וואס שטייט אין מדרש אז מקום אחד אז נאר איין מאל שטייט אהרן פאר משה, צו ס'איז ריכטיג צו נישט. נאר דער חילוק ביניהם איז דא א מורא'דיגע חילוק, דער מדרש זאגט יא מקום אחד, אבער צוליב אן אנדער סיבה, נישט ווייל ס'איז דא טאקע נאר איין ארט, נאר דער חילוק ביניהם איז, צו אין אנדערע ערטער וואו דער פסוק איז מקדים אהרן פאר משה, חוץ פון דעם פסוק וואס עס שטייט ביי אונז אין פסוק כ ו, הוא אהרן ומשה, איז עס כדי אפלערנען אז זיי זיינען שקולין כאחד, אדער דארט מוז שטיין כסדר זה דווקא? א געשמאק געשמאקן ענטפער וועט דער רבי זאגן, פארוואס דער מדרש זאגט מקום אחד? לויטן מדרש קומט אויס אז פון די אנדערע ערטער וואס מען זעט אהרן פאר משה, קען איך נישט ארויסלערנען פון דארטן אז וואס אז זיי זענען שקולין כאחד, דארט איז דא א סיבה פארוואס מען שרייבט עס נאר פון דעם פסוק.

פון די אנדערע פסוקים וואס איז דא קען איך נישט, זאגט דער רבי, די אנדערע מקומות אין תורה וואו דער פסוק דערמאנט פריער אהרן פאר משה, זענען מיר האבן דריי ערטער נאך, א' אין דער אין דער פרשה, מיט עטליכע פסוקים פריער, שטייט שוין ויקח עמרם את יוכבד דודתו אין פסוק ו', אין פסוק קאפיטל ו' פסוק כ', שטייט ויקח, מיר האלטן יעצט מיר רעדן ערשט וועגן קאפיטל ו' פסוק כ ו און כ ז, און דאס איז אין פסוק כ' אפאר פסוקים פריער. שטייט ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה זעה איך אז ס'שטייט אהרן פאר משה ב' אין א צווייטן ארט שטייט אין פרשת במדבר ואלה תולדות אהרן ומשה שטייט ווייטער אהרן פאר משה און ג' אין פרשת פנחס שטייט ותלד לעמרם את אהרן ואת משה, איז אין די דריי ערטער, חוץ פון אונזער פלאץ, שטייט אהרן פאר משה. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג דער מדרש זייער געשמאק פארוואס ער זאגט אז נאר מקום אחד, במקום אחד ווי דער לשון פון מדרש געווען ווי מ'האט געלערנט פריערט, דער מדרש זאגט בכל מקום הקדים משה לאהרן, במקום אחד הוא אומר הוא אהרן ומשה, מלמד ששקולין. איי ס'איז דאך דא נאך דריי ערטער, איז דער הסבר זייער געשמאק, פשוט כפשוטו און. געשמאק. איז פארשטאנדיג בפשטות דער טעם פארוואס דער תוספתא און מדרש נעמען אן אז פון די פסוקים קען מען נישט מדייק זיין אז שקולין זה כזה, איך מוז אנקומען נאר צו דעם פסוק, דערפאר זאגט דער מדרש נאר מקום אחד. וואס איז דער מקום אחד? היות אז אין זיי רעדט זיך וועגן לידת אהרן און משה, אדער זייערע תולדות, דעריבער מוז דער פסוק מקדים זיין אהרן פאר משה, לויט'ן סדר לידתם. דער ערשטער פסוק וואס מען האט געטראפן וואס ס'שטייט חוץ פון אונזער פסוק כ ו, שטייט פריערט אין די זעלבע פרשה אפאר פסוקים פריערט שטייט, ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה, מוז שטיין אהרן פאר משה, פון דעם קען איך נישט ארויסלערנען אז שקולין, ווייל אהרן איז דאך געבארן געווארן פאר משה. די צווייטע פלאץ וואס שטייט אין במדבר ואלה תולדות אהרן ומשה, רעדט מען דאך וועגן די תולדות, תולדות רעד איך פריערט וועגן דעם עלטערן דערנאך וועגן דעם אינגערן, קודם אהרן דערנאך משה, קען איך נישט זאגן אז דאס וואס עס שטייט דארטן אהרן פאר משה איז ווייל ס'קומט אונז לערנען אז זיי זענען שקולין, זיכער נישט. און ג. דעם דריטן פלאץ וואס עס שטייט אין פרשת פנחס ותלד לעמרם את אהרן ואת משה איז ווייטער די זעלבע זאך, שטייט דאך ותלד לעמרם רעדט מען וועגן דער געבורט, אז עס רעדט וועגן דעם געבארן ווערן מוז זיין אהרן פאר משה, איז פארשטאנדיג פארוואס דער מדרש לערנט אז נאר במקום אחד און ער זאגט און און דער פלאץ דאס איז דער איינציגער פלאץ וואס איך קען אראפלערנען אז שקולין אז זיי זענען שקולין. ווערט דאך דא א געוואלדיגע קשיא אויב אזוי, אויב אזוי איז עס אבער נישט מובן, וואס איז די סברה פון רש י וואס רש י רעכנט אויס די מקומות אלס א הוכחה ששקולין כאחד, ווי קען רש י לערנען אז די מקומות ווייזן זענען א הוכחה, רש י זאגט דאך יש מקומות וואס עס שטייט משה פאר אהרן, און יש מקומות, ס'איז דא נאך ערטער וואו, און לכאורה ווי ס'קוקט אויס יעצט איז דאס איינע פון די דריי ערטער וואס מ'האט ערשט דערמאנט, אויב ס'איז איינע פון די דריי ערטער, ווי קען רש י לערנען אז פון דעם לערן איך ארויס אז שקולין כאחד? די קשיא אליין איז געוואלדיג. נאכאמאל אינעווייניג איז אבער נישט מובן, וואס איז די סברה פון רש י וואס רעכנט אויך די מקומות אלס א הוכחה ששקולין כאחד? און די קשיא ווערט נאך שטארקער, בפרט אז דווקא רש י איז לימודו בדרך הפשט, און דא דער מדרש קומט אויס איז אסאך מער געשמאקער אין פשוטו של מקרא ווי רשי, רשי לכאורה שטימט נישט אינגאנצן, ווייל פון די ערטער איז קען מען נישט אפלערנען זאגט דער מדרש, ווי דער רבי איז מסביר דעם מדרש פארוואס זאגט ער נאר מקום אחד, ווייל אין די דריי ערטער רעדט מען דאך ווי עס זענען געבארן געווארן אדער וואס האבן געהאט קינדער, אין די ערטער מוז שטיין פריער, כ'קען נישט שרייבן ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאישה ותלד לו את משה ואת אהרן, ס'איז נישט ריכטיג, ס'מוז שטיין את אהרן ואת משה, קען איך נישט ארויסלערנען פון דעם, און רשי לערנט יא ארויס פון די ערטער, דארף מען עס פארשטיין פארוואס דאס איז. דער רבי אין אות ג' וועט פרובירן געבן א ענטפער און ער וועט עס אפפרעגן און מען וועט בלייבן מיט די קשיא און דערנאכדעם גיין צו די אנדערע שאלות וואס דער רבי פרעגט. אות ג', לכאורה יש לומר, לכאורה קען מען זאגן אז כוונת רשי איז נישט די פסוקים ותלד לו את אהרן ואת משה וואס ס'שטייט בפרשתנו,

אז מען קען נישט ארויסלערנען פון די דריי פון די פסוקים, אבער איין פסוק געפין איך וואס איך קען יא ארויסלערנען, פארוואס ווייל דארטן רעדט מען נישט פון זייער געבארן ווערן, אין אונזער פרשה ווי עס שטייט ויקח עמרם את יוכבד שטייט קלאר ווען ער איז געבארן געווארן, און דערנאך אין פרשת פנחס שטייט ותלד לעמרם את אהרן ואת משה קען מען נישט, אבער אין פרשת במדבר זאגט רשי, לכאורה וויל דער רבי זאגן, קען איך יא אראפלערנען, איז דערפאר יש מקומות. ס'דא מקומות חוץ פון אונזער פלאץ איז דא נאך א פלאץ, איז דא נאך א פלאץ וואס ס'שטייט דארטן אהרן פאר משה, וואס שטייט דארטן? ואלה תולדות אהרן ומשה, לכאורה קען מען זאגן אז די תולדות פון אז מ'רעדט וועגן תולדות פון אהרן און משה איז קומט דאס אונז דערציילן אז אהרן איז פון דעם ווייס איך אז אהרן איז שקול, שטייט ביי אונז אהרן פאר משה און שטייט דארטן אהרן פאר משה, ווייס איך אז זיי זענען שקולים. ביידע צוזאמען, ווי לערנט ער עס ארויס פון דעם פסוק וואס דארט מ'רעדט דאך נישט וועגן דער לידה פון משה ואהרן עצמם, מ'רעדט נישט וועגן זייער געבארן ווערן, וועגן וואס רעדט מען? מ'רעדט וועגן זייערע תולדות, און וואס נאך מער, אויב מ'רעדט וועגן זייערע תולדות, האט געקענט שטיין משה פריערט, און נישט נאר געקענט, נאר משה האט טאקע געדארפט יא שטיין פריערט, און די תורה שטעלט אהרן פריערט, איז צו אונז דערציילן אז שקולין זה בזה, פארוואס זאל משה שטיין פריערט ווען מ'רעדט וועגן האבן קינדער, לכאורה מ'רעדט וועגן האבן קינדער, איז בדרך כלל שרייבט מען דעם עלטערן פאר דעם צווייטן. זאגט דער רבי ניין, און וואס נאכמער, די תולדות פון משה ווערן דארט אינגאנצן נישט דערמאנט, שטייט ואלה תולדות אהרן ומשה, און וועגן משה שטייט גארנישט בכלל קיין קינדער, וואס דערפאר זאגט רשי אז מלמד שכל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, דעריבער ווערן בני אהרן אנגערופן תולדות משה, לפי שלמדם תורה, וואס קומט אויס פון דעם, ובמילא האט דארט געדארפט זיין דער סדר הרגיל בכל מקום, משה ואהרן, אויב איך זאג אז משה רבינו איז דער וואס ער וואס ער ער שטייט נישט זיינע תולדות ווייטער, און ס'שטייט דארט און רשי זאגט אז מיט דעם וואס ער האט געלערנט די קינדער פון אהרן'ען, מיט דעם איז כאילו ילדו, האט דאך משה געדארפט שטיין פריערט, פון דעסוועגן שרייבט די תורה אהרן פאר משה, קומט דאס אונז דערציילן אז זיי זענען שקולים. ממילא האט דארט געדארפט זיין דער סדר הרגיל בכל מקום, אזוי ווי אין אלע ערטער, משה ואהרן, און דער רבי לייגט צו נאך אדרבה, איך האב נאך, איך האב נאך א הכרח צו דעם, דארט דארף שטיין משה פריער נאך ביתר שאת ועז ווי בכל מקום. דארטן דווקא דארף שטיין משה פריער, ווייל ער איז געווען דער וואס למדם תורה, און נישט נאר זיי, נאר אויך את אהרן האט ער געלערנט תורה, וואס וועגן דעם רעדט זיך דארט אין פסוק, אין דעם פסוק דארטן וואס ס'רעדט זיך וואס דער המשך פונעם פסוק, שטייט דארטן ואלה ואלה תולדות אהרן ומשה, ביום דיבר השם את משה, וואס זאגט רשי דארטן אויפן ארט, נעשו אלו התולדות שלו שלמדן מה שלמד מפי הגבורה. זעה איך דאך אז אז ס'רעדט זיך דא וועגן דעם ענין פון לערנען תורה וואס משה רבינו האט זיי געלערנט, האט דאך משה געדארפט שטיין פריערט, און פון דעסטוועגן שטייט אהרן פריערט, איז רשי ניצט דאס, קען מען זאגן לכאורה רשי ניצט דאס וואס ער זאגט יש מקומות אז טאקע דא צוויי מקומות איינע איז ביי אונז אין דעם פסוק כ' פסוק כ ו און אין דארטן אין במדבר אויכעט וואס דארטן רעדט זיך וועגן די תולדות האט געדארפט שטיין משה פריערט און ס'שטייט אהרן פריערט צו אונז זאגן אז זענען שקולים צוזאמען. און היות אז דארטן אויך הקדים אהרן למשה, דערפאר קען רשי זאגן יש מקומות, לשון רבים. די אנדערע צוויי קען ער טאקע נישט ניצן, ווייל די אנדערע צוויי רעדט זיך טאקע דער פסוק ביי אונז אין פסוק כ', און דער און דער פסוק אינעם אנדערן אין אין אין פנחס רעדט זיך טאקע דארטן וועגן געבארן ווערן, אבער דעם פסוק, דעם מיטלסטן פסוק וואס אין במדבר קען ער יא ניצן, דערפאר זאגט רשי יש מקומות לשון רבים, צוזאמען מיטן פסוק וואס מיר לערנען דא אין פסוק כ ו, הוא אהרן ומשה, וואס איז דאס? ללמדך ששקולין כאחד, איז לכאורה האב איך א געשמאקן ענטפער פארוואס רשי זאגט יש מקומות, זאגט דער רבי איך קען עס אבער נישט ניצן, אבער עס איז שווער צו זאגן אז דאס איז כוונתו של רשי, ווייל אויב ער וואלט געמיינט נאר דעם פסוק בספר במדבר, אויסשליסנדיג דעם פסוק בפרשתנו, וואלט ער דאס געזאגט, במפורש, אז עס קומט אויס אזוי, אז דעם פסוק וואס עס שטייט דא ויקח ויקח עמרם את יוכבד ותלד לו את אהרן ואת משה, ניצט ער נישט, אפאר פסוקים פריערט, און ער ניצט דווקא דעם פסוק פון במדבר, וואלט רשי אונז געדארפט דעם בן חמש למקרא האט ער אונז געדארפט דערציילן, אז איך ניץ דארטן דעם פסוק מיט א סיבה און דערפאר שרייב איך יש מקומות. וויבאלד אז רשי זאגט דאס נישט איז א ראיה אז דאס איז נישט נישט דאס איז זיין ראיה. וויבאלד אויסשליסנדיג דעם פסוק בפרשתנו, דעם פסוק כ', וואלט ער דאס געזאגט במפורש. פון דעם לשון וואס רשי זאגט יש מקומות סתם, איז משמע אז דאס זיינען מקומות וואס מען ווייסט שוין פון זיי, און מען ווייסט שוין פון זיי וואס מען האט געלערנט פריערט, און ווי קען עס זיין אז געלערנט פריערט קען דאך זיכער נישט זיין, ווייל דער פסוק פריערט רעדט דאך זיכער וועגן געבארן ווערן, אדער על כל פנים אזעלכע וואס שטייען אין דעם המשך פון די פרשיות, ממילא זאגט דער רבי קען איך נישט ניצן דעם הסבר וואס דער רבי האט געוואלט ניצן אז רשי ניצט דעם יש מקומות דעם פסוק אונזערן פון כ ו און דעם פסוק פון במדבר וואו דארטן שטייט אלה תולדות אהרן ומשה וואס לכאורה האט געדארפט שטיין אלה תולדות משה ואהרן ווייל מען רעדט דאך דארטן וועגן דעם יום וואס משה האט געלערנט מיט זיי תורה גלייך נאכדעם שטייט דאך ביום דיבר השם את משה און רשי זאגט אז זענען געווארן זיינע תולדות ווייל ער האט געלערנט מיט זיי די תורה וואס ער האט געקראגן פון מפי הגבורה מילא קען מען עס נישט ניצן בלייבט ווייטער די שאלה וואס מען האט געלערנט פריער אויב אזוי איז נישט מובן פארוואס רשי וואס ער איז דאך דער בדרך הפשט ער איז דאך דער פשטן פארוואס ניצט ער פארוואס זאגט ער יש מקומות און ער זאגט נישט ווי דעם ווי ווי אז פון די דריי ערטער קען מען טאקע נישט ארויסלערנען און ער זאגט טאקע דעם לשון יש מקומות ווי געפרעגט פריער די קשיא פאר מ'האט אנגעהויבן אות ג' אות ד' יעצט וועלן מיר גיין נאך נאך א שאלה עס איז אויך קשה אין דעם פירוש רשי לויט התחלתו

מיר האבן יעצט געענדיגט מיט די שאלות וואס מיר האבן געפרעגט וועגן דעם ענין פון אהרן און משה, משה ואהרן, יעצט אריבער גיין צו די אנדערע שאלות אויף רשי, דאן וועט מען אריבער גיין צו די צווייטע רשי אין כ"ז, אויך פרעגן שאלות אויף די רשי. זאגט דער רבי, דאס מיינט אז דער פסוק קומט בהמשך צום ענין פון לידת אהרן און משה, וואס שטייט למעלה שילדה יוכבד, איז דאך מובן בפשטות אז דער פסוק מוז מקדים זיין אהרן פאר משה, היינט ווי אזוי קען מען פון דעם סדר בהפסוק ארויסלערנען אז שקולין כאחד? לכאורה א געוואלדיגע קשיא, שטייט דאך דא קלאר אין דעם פסוק הוא אהרן ומשה, און רשי זאגט שילדה יוכבד לאברהם, אז ס'איז א המשך צו דעם וואס ילדה יוכבד לאברהם, אויב ס'איז ילדה יוכבד לאברהם מוז שטיין הוא אהרן ומשה, פארוואס מוז שטיין הוא אהרן ומשה? ווייל אהרן איז עלטער, ווען ס'איז רשי זאגט נישט אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם אז ס'איז איין המשך, וואלט איך געקענט ארויסלערנען אז וואס ער באשרייבט דער אהרן פאר משה, ווייל שקולים כאחד, אבער דאס איז דאך א המשך צו פריערט, אויב ס'איז א המשך צו פריערט רעדט מען דאך וועגן געבארן ווערן, אויב געבארן ווערן מוז זיין אהרן פאר משה, ווי קען איך ארויסלערנען ששקולין היו? ואפילו אם תמצא לומר. און דער רבי זאגט אז די אז די שאלה וואס מען פרעגט יעצט יעצט אז דער פסוק מוז מקדים זיין אהרן פאר משה וויבאלד אז מען רעדט דא וועגן אז הוזכרו למעלה שילדה יוכבד ברענגט דער רבי אראפ אז דער רשבם און דער חזקוני און דער תוספות הדר זקנים און דער אבן עזרא און די אלע און דער רבינו בחיי און דער אברבנאל אלע פרעגן די זעלבע זאך לכאורה ווי קען מען אפלערנען פון דעם אויב דו זאגסט אז עס האט א שייכות צו פריערט ואפילו אם תמצא לומר אז פונעם המשך פון דעם פסוק הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, איז מוכח אז דא איז נישט נוגע סדר לידתם, נאר זייער תפקיד אין אויספירן דעם ציווי השם בקשר צו יציאת בני ישראל ממצרים, לכאורה קען איך דאך ענטפערן זייער א געשמאקן ענטפער, וואס שטייט גלייך נאכדעם? גלייך נאכדעם וואס ס'שטייט, וואס רשי זאגט אפילו אלו שהוזכרו למעלה, אבער גלייך נאכדעם שטייט דאך הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל, קען איך דאך זאגן אז ס'גייט דאך ווייטער, און ווייטער שטייט דאך וועגן הוצאת בני ישראל, אויב ס'רעדט זיך וועגן הוצאת בני ישראל, קען איך שוין ארויסלערנען אז אהרן שטייט פאר משה צו אונז לערנען אז שקולין היו. ממילא זאגט דער רבי, אויב וועסט וועלן זאגן אויף אזא סארט אופן איז נישט מובן. ער האט געדארפט מפרש זיין דא על דרך וואס זיין פירוש אויף איש אמו ואביו תיראו. אויב איך זאג לויט רשי ווי רשי זאגט אז ס'איז הוא אהרן ומשה איז שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם און ס'שטייט אנדערש איינמאל שטייט אנדערש דא ביי אונז דער פלאץ וואס ס'שטייט אנדערש אהרן פאר משה האט רשי עס געדארפט לערנען אזוי ווי איש אמו ואביו תיראו אז דער טעם וואס דער פסוק איז משנה דעם סדר הקדימה איז ווייל עס פאדערט זיך א הדגשה מיוחדת בנוגע איינעם פון די פרטים ווי גערעדט פריערט אז וויבאלד א מענטש האט מורא מער פון טאטן ווען ס'קומט די תורה זאגט אן אויף מורא זאגט אן דווקא אויף מאמען און ווי רש י זאגט אז ווען ס'קומט צו כיבוד איז מען דאך מכבד די מאמען מער ווי טאטן שטייט דארטן דער טאטע פריערט צו עס געדענקען אז דעם טאטן דארף מען אויך מכבד זיין זאגט דער רבי אזוי ווי רש י האט מפרש געווען דארטן על דרך זה בנידון דידן דער רבי האט געדארפט אויכעט לערנען די זעלבע זאך דאס וואס דער פסוק זאגט דא הוא אהרן ומשה אהרן פריערט איז ווייל מיט מקדים זיין אהרן פריער אין די תורה איז די תורה אויסן צו מדגיש זיין און באווארענען עפעס נישט צו זאגן אז ס'איז שקולין כאחד, נאר ס'קומט אונז דערציילן א אנדער זאך. וואס קומט דאס אונז דערציילן? היות אז דאס רעדט זיך וועגן זייער שליחות ארויסצונעמען אידן פון מצרים, וואס פון פשטות הכתובים איז משמע אז אין דעם איז משה געווען דער גאנצער עיקר, יא, אזוי זעט מען, אין פרשת שמות רעדט זיך האלט וועגן משה און די גאנצע ווי דער אייבערשטער האט אים געבעטן און ווי ער האט אים געשיקט מיט'ן סנה מיט אלץ. וועמען וועמען דער אויבישטער אז משה איז דער עיקר וועמען דער אויבישטער האט אויסגעקליבן און אים אנפארטרויט די שליחות דעריבער איז דער פסוק דא משנה ומקדים הוא אהרן פריער און דערנאכדעם שטייט משה צו מדגיש זיין אז אהרן איז נישט געווען אינגאנצן טפל צו משה אין דער שליחות לכאורה וואלט געווען אסאך געשמאקער ווען רשי לערנט לערנט אויף אזא סארט אופן ווי כ'טרעף דא דעם ערשטן מאל אז ס'שטייט אהרן פאר משה, און ס'שטייט אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, לערן אז די סיבה אויף בייטן דעם לשון אהרן פאר משה איז האט צו טון מיט דעם ענין פון ס'איז א ספעשל זאך וואס די תורה וויל דא מסביר זיין מדגיש זיין אז מ'איז משנה אזוי ווי מ'האט משנה געווען ביי איש אמו ואביו תיראו ביי תיראו שטייט אמו פריער אזוי דא אויכעט שטייט אהרן פריער צו זאגן אז אהרן איז נישט אינגאנצן טפל ער איז אויך געווען א חלק פון דעם ענין פון ארויס נעמען די אידן פון מצרים אות ה' וועט מען דאס פארשטיין יעצט צו דער רבי פארשטיין נאך אפאר כמה דיוקים אין פירוש רשי רשי שטעלט זיך אויף הוא אהרן ומשה און איז מפרש אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם ביז יעצט האט מען גערעדט אלץ איז געווען די שאלה וועגן הוא אהרן ו משה, ווי אין די לעצטע שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט איז געווען זייער געשמאק, דער רבי האט געזאגט אז אויב דא שטייט הוא אהרן ומשה און שטייט אשר אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל, דער לשון איז אויף ביידן הוציאו, איז קומט אונז מדגיש זיין עפעס א נייע זאך, עס קומט אונז זאגן אז אהרן איז נישט אינגאנצן טפל צו אים, ער איז אויכעט עפעס דא, און נישט דעם ענין פון שקולין. יעצט וועט דער רבי גיין פרעגן אויף די אנדערע עניינים אין רש י. רש י שטעלט זיך אויף הוא אהרן ומשה און הייבט אן צו מפרש זיין אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, און לויטן נוסח פון כמה דפוסים איז ער ממשיך הוא אהרן ומשה אשר אמר ה', יש מקומות שמקדים, רש י איז ממשיך לויט אנדערע גירסאות שטייט הוא אהרן ומשה אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לאברהם, הוא אהרן ומשה אשר אמר ה', יש מקומות שמקדים אהרן למשה.

רשי הייבט אן צו זאגן, הוא אהרן ומשה, אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לאברהם, וואס שטייט גלייך נאכדעם? יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, וואסערע שייכות האבן די צוויי זאכן צוזאמען? לכאורה האט געדארפט זיין א ספעשל דיבור המתחיל אויף דעם ענין. ב. אויב איז כוונתו איז צו אויב אז כוונתו איז צו באווארענען דעם שינוי ההקדמה בסדר שמותיהם, אויב רשי וויל באווארענען פארוואס עס שטייט דא הוא אהרן ומשה נישט משה פאר אהרנ'ען, פון איין מקום לגבי א צווייטן, וואלט דאך אמבעסטן מתאים געווען צו ברענגען דעם שינוי וואס מען געפינט גלייך אין סיום פון פסוק שלאחרי זה, אין זעלבן ענין און מיט די זעלבע ווערטער, הוא משה ואהרן. אויב דיר אויב דיר קוועטשט וואס דו מאכסט עס צוזאמען הוא אהרן ומשה אלה שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, האסט דאך געקענט ברענגען גלייך דעם פסוק וואס שטייט גלייך נאכדעם הם המדברים אל פרעה און עס ענדיגט זיך מיט הוא משה ואהרן. פארוואס שרייבסטו עס נישט? פארוואס שרייבסטו יש מקומות ויש מקומות? אויך דארף מען פארשטיין, ג, וואס טוט אויף רשי מיט דעם וואס ער איז מוסיף בתחילת פירושו אלו שהוזכרו למעלה, און ער לייגט צו שילדה יוכבד לעמרם. צו דען וואלט מען געקענט מיינען אז דאס זענען נישט די וואס הוזכרו למעלה. רבונו של עולם, וועמען וואלט איינגעפאלן א שאלה אז מען רעדט נישט דא וועגן עמרם מיט יוכבד און משה ואהרן? רשי ברענגט אראפ הוא אהרן ומשה, און ער זאגט אלו שהוזכרו למעלה, פיין, דאס פארשטיי איך, אבער וואס איז שילדה יוכבד לעמרם? רש י איז דאך מדוייק מיט יעדן ווארט, שילדה יוכבד לעמרם איז זיכער ווייס איך יוכבד האט זי האט זיי געבארן און צו עמרם'ען, וואס איז די די הדגשה אין דעם? ד. פערדע קשיא, פארוואס זאגט רש י ששקולין כאחד? מ'האט שוין דערמאנט אנהייב שיחה דעם חילוק פון מדרש ביז רש י, רש י זאגט שקולין כאחד, נישט ווי דער לשון וואס שטייט אין תוספתא און אין מדרש ווי געזאגט פריער, ששקולין זה כזה, אז זיי זענען יעדער גלייך ווי דעם אנדערן, נישט כאחד, און דער רבי ברענגט אראפ, אז רשי אליין איז זאגט דאך דעם זאגט דאך עס אויכעט ביים פרשת פינחס און אין פרשת מסעי ווען עס רעדט זיך וועגן בנות צלפחד שרייבט רשי אליין זה כזה ווען פארוואס שטייט דארט אמאל שטייט די פריערט אמאל שטייט די פריערט זאגט נישט רשי כאחד נאר רשי זאגט דארט ששקולין זה כזה עה, די פינפטע שאלה, און דער רבי זאגט ועיקר, דאס איז די עיקר שאלה, ווי אזוי קען מען בכלל זאגן בנוגע צו משה ואהרן אז שקולין כאחד? ווי פאסט בכלל צו זאגן אזא זאך אז שקולין כאחד? בשעת אז אפילו א בן חמש למקרא ווייס אז ס'איז נישטא קיין גלייכן צו משה רבינו, יעדער קינד ווייסט אז ס'איז נישטא קיין גלייכן צו משה רבינו. דער רבי ברענגט אראפ אז דער אבן עזרא אויפן פסוק און דער של ה אויכעט רעדן אויכעט וועגן דעם אז ס'איז נישטא קיין גלייכן צו משה, בפרט אז ער ווייסט שוין פון פירוש רש י פריערט, דער אינגל האט שוין געלערנט פריערט אין פרשת שמות, כשנולד נתמלא הבית כולו אורה, ס'איז געווארן ליכטיג די גאנצע שטוב, און ער איז געווען מושיען של ישראל, ווי רש י ברענגט אראפ, וכו', און רש י באווארנט דאס אלץ נישט, רש י זאגט גארנישט וועגן די אלע זאכן. און נאך א זאך, אין גאנצע פרשה פון שמות ברענגט די רבי אראפ אין די הערה, שטייט שאליו נגלה השם והוא היה שליח השם, איז לכאורה ווי קען מען זאגן בכלל, דער רבי זאגט די עיקר, דאס איז דער עיקר שאלה, רש י באווארנט דאס אינגאנצן נישט פאר דעם קינד, א בן חמש למקרא וועט פרעגן א שאלה, ווי קענסטו מיר זאגן אז שקולין זה בזה? ו. זעקסטע שאלה, אין פסוק שלאחרי זה שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער הם המדברים וגומר און איז מפרש הם שנצטוו, ס'איז נישט, כ'האב געמאכט א טעות, ס'איז נישט ו', ס'איז נישט קיין זעקסטע קשיא, ס'איז דא פינף שאלות, גייען מיר אריין ערשט אין אות ו', גייען מיר רעדן וועגן די צווייטע רשי, די שאלות אויף רשי אין פסוק כ ז. אין פסוק שלאחרי זה פסוק כ ז שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער הם המדברים וגומר און איז מפרש הם שנצטוו, הם שקיימו. זיי האט דער אייבישטער אנגעזאגט און זיי האבן עס מקיים געווען. בפשטות איז רשי אויסן דערמיט באווארענען, ווי מפרשים זענען ווי מפרשים זענען מסביר די שאלה. רשי וויל דא באווארענען א א שאלה וואס די מפרשים רעדן וועגן דעם, דער רבי ברענגט אראפ אז דער דבק טוב און דער ר' אליהו מזרחי און דער גור אריה און באר יצחק אלע פרעגן די שאלה, צוליב וואס דארף דער פסוק זאגן הם המדברים? ס'איז דאך א זאך וואס מ'ווייסט שוין.

איז די מפרשים זענען מסביר די שאלה, און זיי ענטפערן אז וויבאלד אז רש י האט געקוועטשט וואס שטייט דא בכלל הם המדברים, איך ווייס דאך אז ס'רעדט זיך וועגן זיי, זאגן זיי ווייל הם שנצטוו הם שקיימו. אבער דער רבי פרעגט א שאלה, מאי קא משמע לן? איז דען א חידוש אז משה ואהרן האבן מקיים געווען דעם ציווי השם? וואס וואס דערציילט מען אונז דא? אז משה רבינו מיט אהרן האבן מקיים געווען ציווי השם? ס'איז דאך א זיכערע זאך אז האבן זיי אויסגעפילט דעם אויסגעפילט דעם רצון פונעם אויבערשטן, זיי האבן געטאן אלס וואס מ'דארף, און ווען מ'לערנט ווייטער ווען מ'זעט אז זיי האבן עס געטאן, דערנאך שטעלט זיך רש י אויף הוא משה ואהרן, שטייט דאך אין די ענדיגט זיך דער פסוק כ ז, ענדיגט זיך הוא משה ואהרן, און הוא משה ואהרן איז מפרש, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף, אזוי זאגט רש י, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף, וועט דער רבי פרעגן אויף דעם אויכעט. דריי שאלות, נאכדעם דער רבי געבן דעם דעם הסבר. א', די ערשטע שאלה, וואס איז דא נוגע די מעלה וואס זיי זענען געבליבן גאנץ בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף? לכאורה, אדער מ'עט לערנען ביזן סוף און מ'עט זען אז משה ואהרן זענען געגאנגען, זענען געגאנגען אויף מסירות נפש, ביז אז ביז אז פרעה האט אים געזאגט אז עסט קומען נאכאמאל על איך דיר הרג'נען, ביום ראות פני, עט ער אים עט ער אים עט ער אים הרג'נען. במילא זעט מען דאך און דערנאכדעם אז מען וויל זאגן אז מען האט אויפגעטון פון אנהייב ביזן סוף, איז צום סוף שרייבט מען אז זענען געווען הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף, איר זעט? מען קומט אן צום סוף אז זענען געווען די גאנצע צייט, ווי קומט דאס דא פאר מען האט אנגעהויבן בכלל, שרייבט נישט אין דעם שרייבט שוין רש י אז זענען געווען בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. ב. וואס זענען די ביידע פרטים בשליחותם ובצדקתם? וואס ברענגט אראפ רשי שליחותם און צדקתם ביידע זאכן מיינט רשי זייער כלליתדיגע שליחות און צדקות, אויב ער מיינט אז דאס אזוי ווי דער דער דער ר' אליהו מזרחי און דער באר יצחק לערנען אז ער מיינט דאך די כלליתדיגע שליחות און זייער און אז זענען געווען און זייער צדקות און ווי ס'שטייט די גמרא זאגט אין מגילה האט ער געדארפט זאגן בלשון הגמרא. ווי שטייט אין גמרא, בלויז הם בצדקתם מתחילה ועד סוף. ס'איז גענוג, אויב איך וויל זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ווי זיי האבן אפגעטאן די שליחות זייערע, האט געדארפט שטיין בצדקתם מתחילה ועד סוף, אזוי שטייט אין גמרא, אז זיי זענען געווען, זיי זענען געווען אין זייער צדקות זענען זיי געווען פון אנהייב ביזן סוף. וואס איז ער מוסיף בשליחותם? די גמרא זאגט דאך עס נישט. אבער אויב ער מיינט אלס המשך ופירוש און תוכן פון התחלת הכתוב, וואס עס שטייט דאך אינעם לשון פריערט אין די גלייך אין דעם פסוק אין די פריערדיגע שטיקל רשי שטייט הם המדברים הם שנצטוו הם שקיימו איז דאך דא בעיקר נוגע דאס וואס זיי זענען געווען גאנץ בשליחותם מתחילה ועד סוף און נישט זייער צדקות בכלל מען רעדט נישט דא וועגן זייער צדקות בכלל איז אדער רשי האט געדארפט שטעלן ווי ס'שטייט אין די גמרא הם בצדקתם מתחילה ועד סוף אויב דו ווילסט זיך מסמך זיין אויף דאס געזאגט פריערט אז הם המדברים הם שנצטוו הם שקיימו, איז דארפסטו רעדן נאר הם, אז ס'רעדט זיך אז זיי זענען געווען, הם בשליחותם מתחילה ועד סוף און דערמאן נישט דעם ענין פון פון צדקות, ס'האט נישט קיין שייכות דא. ג די דריטע שאלה, וואס איז רשי מקדים בתחילת פירושו דעם ווארט הם? רשי ברענגט אראפ פון חומש הוא משה ואהרן ווי ס'ענדיגט זיך דער פסוק כ"ז, און ער לייגט צו, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. די שאלה איז א געוואלדיגע שאלה, הוא משה ואהרן בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף, וואס איז דער הם? מ'רעדט דאך דא וועגן זיי, שטייט הוא משה ואהרן און רשי טייטשט אז זיי זענען געווען בשליחות פון און בצדקות פון אנהייב ביזן סוף, דארף מען נישט האבן דעם ווארט הם, וואס איז רשי מקדים בתחילת פירושו דעם ווארט הם און הויבט נישט אן גלייך בהמשך צום לשון הכתוב הוא משה ואהרן, ברענג אראפ פון פסוק הוא משה ואהרן בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. אין אות ז' העט דער רבי אנהייבן דעם ביאור אויף די אלע שאלות וואס מיר האבן געפרעגט. פאר מיר הייבן אן אות ז' דעם ביאור בכל זה אויף די אלע שאלות, וועלן מיר אדורכגיין בקיצור די שאלות וואס דער רבי האט געפרעגט. די ערשטע שאלה איז, דער מדרש זאגט יש מקום אחד וואס עס שטייט אהרן און משה, רשי קומט און זאגט יש מקומות. דארף מען וויסן וואס זענען די מקומות? ווי קען גאר זיין אז ס'זאל זיין די מקומות? אין די מקומות איז דא א סיבה פארוואס ס'שטייט אהרן פאר משה, אויב ס'שטייט אהרן פאר משה קען איך נישט אפלערנען פון דעם און פארוואס דער שקולין הם אז זענען ביידע גלייך? רשי וואס ער איז גאר דער פשטן, ער לערנט גאר ארויס פון דארטן, ווי קען עס זיין? דער מדרש אליין זאגט דאך אז מ'קען נישט ארויסלערנען פון די דריי. דערנאכדעם געווען די שאלה אז לויט ווי רשי הייבט אן הוא אהרן ומשה הייבט אן רשי אלו שהוזכר אלו שהוזכרו למעלה קומט דאך אויס אז ס'איז דער פסוק אליין הוא אהרן ומשה איז דאך א המשך צו וואס זענען געבארן געווארן אויב ס'איז א המשך צו וואס זענען געבארן געווארן איז דאך פארשטאנדיג פארוואס ס'שטייט פאר אהרן פאר משה. נאך א שאלה, די בעסטע זאך וואלט געווען, די פשוט'סטע זאך וואלט געווען פאר רשי'ן, אויב איך זעה אז רשי ווען ס'קומט צו די מעשה מיט איש אמו ואת אביו תיראו, זאגט רשי נישט ווי דער מדרש, אז דער מדרש לערנט ארויס פון איינמאל וואס ס'שטייט אנדערש אם פאר דעם אב, לערנט רשי לערנט דער מדרש ארויס אז שקולין אז אב ואם זענען שקולין, רשי לערנט נישט ארויס דארטן, האט רשי געקענט לערנען דארט די זעלבע זאך, וואס זאגט רשי דארטן אז וויבאלד אז אלעמאל. וויבאלד אז יראה איז דאך מער פונעם טאטן, ווען ס'קומט צו ווען די תורה זאגט אן אויף יראה, זאלסט געדענקען אז פאר די מאמע דארף מען אויכעט מורא האבן, און רשי לייגט נאך צו אז ווען ס'קומט צו דעם ענין פון כבוד, איז כבוד גיט מען דאך אפ די מאמע'ן מער ווייל זי איז אים מער משדל, גיט אים, זי איז אים מער, האט אים מער ליב, זי ווייזט ארויס מער די ליבשאפט, דערפאר ווען ס'קומט צו די זאכן ביי כבוד, שטייט דארטן אז זאלסט געדענקען אז דעם טאטן דארף מען אויכעט געבן, האט מען דא געקענט זאגן די זעלבע זאך. איז אזוי ווי דארטן מען קען זאגן ביי אהרן ומשה איז אויכעט, אויף וואס קומט דער פסוק דא זאגן אנדערש אין איין פלאץ הוא אהרן ומשה אין פסוק כו אז קומט אונז זאגן אז אהרן ומשה זענען בשליחות זענען זיי צוזאמען אבער זענען נישט אז ס'קומט נאר צו מדגיש זיין אז אהרן איז נישט נאר אינגאנצן טפל צו משה נאר ער האט אויכעט א חלק דערפאר האט די תורה געגעבן הוא אהרן ומשה זאלסט וויסן אז אהרן איז אויכעט א חלק פון די שליחות אויף זיי ארויסנעמען משה איז טאקע דער עיקר אבער אהרן איז נישט אינגאנצן נישט דא. נאך א שאלה, פארוואס זאגט רשי עס צוזאמען? וואס איז דער קשר? אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לאברהם, יש מקומות שמקדים אהרן למשה, עס דארף זיין א נייעם א נייעם דיבור המתחיל. און די בעסטע זאך וואלט געווען אויכעט ווען רשי וויל ברענגען א ראיה, אז עס שטייט איינמאל אהרן און משה און א צווייט מאל משה ואהרן, האט ער געקענט ברענגען גלייך פונעם קומענדיגן פסוק, פסוק כז, ענדיגט זיך מיט הוא משה ואהרן. פארוואס דארף ער גיין יש מקומות ויש מקומות? זאג מיר גלייך וואס דאס איז. פארוואס דארף שטיין אויכעט וואס דארף רשי אראפברענגען דעם לשון אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם? ווייס איך דען נישט אז ס'רעדט זיך דא וועגן משה ואהרן וואס יוכבד האט געהאט מיט עמרמ'ן? וואס איז מען דא, וואס איז רשי דא מחדש? און אויכעט פארוואס זאגט רשי שקולין כאחד? און ער זאגט נישט אזוי ווי ער זאגט אין ביי די ביי די בנות צלפחד און ווי דער מדרש זאגט דא אויכעט אז שקולין זה כזה, פארוואס דווקא שקולין כאחד אז זיי זענען איינער? און דערנאך פרעגט דער רבי א שאלה ווי קען מען בכלל זאגן שקולין שקולין בכלל א קינד א בן חמש למקרא ווייסט אז גאנץ פרשת שמות גייט אוועק מיט משה רבינו מיט דעם סנה מיט דער אויבערשטער האט זיך געבעטן ביי אים ביז ער האט מסכים געווען און ער געגאנגען אין מצרים און ער געווען דער גאנצער שליח ווי קען זיין אז זענען ווי קען זיין אז זענען שקולין אז זענען שקולין און נאך כאחד ווי קען עס זיין בכלל דאס אלץ אויף דעם פסוק כו אויף פסוק כז פרעגט דער רבי הם שנצטוו הם שקיימו הם המדברים ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס איז דאס א חידוש אז זיי האבן מקיים געווען? מען רעדט דאך וועגן משה ואהרן, זיכער האבן זיי מקיים געווען. דערנאכדעם זאגט, לייגט רשי צו, הוא משה ואהרן, ענדיגט זיך דער פסוק כ ז, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף. וואס איז דא דער שליחותם וצדקתם עד סוף? ווען ס'וועט קומען צום סוף וועסטו מיר זאגן אז זיי האבן געטון אלס וואס מ'האט געדארפט, נישט ווען מ'הייבט אן זאגט מען אז הם בשליחותם מתחילה ועד סוף. דערנאכדעם נאך איין לעצטע שאלה, וואס דארף ער האבן ביידע? אויב ער לערנט ווי די גמרא, אין די גמרא שטייט נאר צדקתם, פארוואס דארפסטו אראפברענגען ביידע? אדער ברענג צדקתם אדער ברענג שליחותם. און נאך א שאלה, פארוואס, נאך איין שאלה איז געבליבן, פארוואס זאגט ער הם בשליחותם ובצדקתם? ס'שטייט אין חומש, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרן, ברענג אראפ הוא משה ואהרן פון פסוק אזוי ווי דו האסט אראפגעברענגט, און זאג גלייך, הוא משה ואהרן בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף, וואס איז דער הם? וואס איז די הדגשה דא פון דעם הם? יעצט וועלן מיר צוגיין צו אות ז', און מיר וועלן זען ווי אלע שאלות פאלן אראפ און רשי איז מדוייק מדוייק ממש אויף יעדן ווארט. די קשיא וואס רשי קומט דא באווארענען איז, לכאורה זענען די צוויי פסוקים בכלל איבעריג, די צוויי פסוקים וואס מען רעדט דא כ ו און כ ז זענען לכאורה איבעריג דאס וואס האט געקוועטשט רש'ן דא. עס שטייט שוין דאך שוין פריער אין פסוק אין קאפיטל ו' פסוק י ג שטייט וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים שטייט דאך שוין וועגן דעם. ס'איז נאר ווי רשי איז מפרש פריער וואס אינמיטן פון דעם ענין האט דער פסוק מפסיק געווען צו דערציילן איך נולדו משה ואהרן ובמי נתיחסו, לכאורה וואלט געקענט שטיין גלייך נאך דעם פסוק וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל, האט געקענט גלייך שטיין ויאמר ה' אל משה ראה נתתיך אלקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך, און די גאנצע זאך פון ראשי בית אבותם איז נאר א דרך אגב. ווי רשי זאגט, וואס אינמיטן פון דעם ענין האט דער פסוק מפסיק געווען פארוואס צו דערציילן איך נולדו משה ואהרן ובמי נתיחסו, ווען דער פסוק פארענדיגט דעם ענין פון זייער יחוס, הויבט ער אן נאכאמאל וידבר השם, שטייט דאך נאכאמאל גלייך וידבר השם אין פסוק אין קאפיטל ז', פסוק כב, קאפיטל ו', קאפיטל ו', פסוק כ ט, אויב אזוי, אזוי אז דאס איז בלשון רשי הוא הדיבור עצמו האמור למעלה, ס'איז דער זעלבער וידבר השם וואס ס'שטייט פריערט, עס איז אבער נישט פארשטאנדיג די אריכות אין די צוויי פסוקים, הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' להם, וויבאלד זייער תוכן איז שוין באוואוסט פון פריער, איז דאס וואס האט געקוועטשט רש'ן, וואס דארף מען האבן בכלל די צוויי פסוקים? האסט געזאגט וידבר ה' אל משה ואל אהרן, וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, דערנאכדעם מוז מען דערציילן פון וואנעט זיי קומען פון וואנעט זיי שטאמען, ווי דער לשון ווי רשי זאגט ללמדנו איך נולדו משה ואהרן במי נתייחסו, הייבסטו אן מיט אלה ראשי בית אבותם, און דערנאכן קענסטו גלייך צוריק גיין צו די שליחות, אויף וואס דארף מען נאכאמאל הוא אהרן ומשה אשר אמר ה' אליהם הוציאו, שטייט דאך שוין פריער, און שטייט גלייך נאכדעם שטייט גלייך נאכדעם א נייער וידבר ה' אל משה לאמור אני ה' דבר אל פרעה מלך מצרים און גלייך נאכדעם ראה נתתיך. און דאס באווארנט רשי מיט זיין פירוש אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, עס איינע פון די שאלות וואס ער הייבט אן, וואס קומט אמאל דא דערציילן אז ילדה יוכבד לעמרם הוא אהרן ומשה וואס זי האט זיי געהאט, יעדער איינער ווייסט דאך דאס, און דאס פארענטפערט אויך פארוואס דער פסוק דארף מפסיק זיין אינמיטן א דיבור וענין צו דערציילן דעם יחוס פון משה ואהרן, וכדלקמן, דא לייגט אוועק דער רבי דעם יסוד, דער יסוד פון זיין ענטפער וואס לויט דעם וועט אראפגיין כמעט אלע שאלות, זאגט דער רבי אז מיט דעם וואס איז רשי האט דארט צוגעלייגט דעם שילדה יוכבד הוא אהרן ומשה אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד יוכבד לעמרם עט אונז מסביר זיין פארוואס די תורה האט אריינגעשטעלט די צוויי פסוקים, עט ווערן אינגאנצן פארשטאנדיג וועגן פארוואס די צוויי פסוקים זענען דא, און ס'עט אויכעט געבן צו פארשטיין פארוואס די תורה האט מפסיק געווען מיט דעם ענין פון זייער יחוס, ווייל דאס איז דער יסוד און דער עיקר פון דעם ענין דא, אז ס'זאל אראפגיין אלע שאלות וואס מיר האבן געפרעגט. אות ח', די הסברה אין דעם, די הסברה אין דעם, מען האט שוין פריער געלערנט וועגן די מוטער פון משה ואהרן, וואס דאס איז יוכבד, אז זי האט נישט אויסגעפירט גזירת פרעה, פרעה האט געזאגט צו יוכבד'ן אם בן הוא והמיתן אותו, וואס איז געווען דער אמת, נאר ותיראן המילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים, זיי האבן מורא געהאט פאר דעם אייבערשטן, זיי האבן נישט געטון וואס דער מלך מצרים האט זיי געהייסן, נישט בלויז האבן זיי נישט מקיים געווען דעם והמיתן אותו, נאר נאכמער ותחיין את הילדים, זיי האבן זיך געקענט מאכן נאר נישט והמיתן אותו, ניין ס'איז נישט געווען גענוג, זיי האבן זיך אפגעגעבן מיט ותחיין את הילדים, וואס מיינט ותחיין את הילדים, ברענגט רשי אראפ, מספקות להם מים ומזון וכו', זיי האבן זיי געהאט אינדרויסן אין די אין דעם וואלד אדער אין די אין די פעלדער, און זיי האבן זיי געברענגט עסן דארטן זאלן נישט אויסגיין פון הונגער, זי האט זיך משתדל געווען צו טון אלץ וואס זי קען אויף צו מבטל זיין די גזירה פון פרעה, פון דעם ותחיין את הילדים אליין וואלט גארנישט געווארן, זי האָט זיך איבער, פֿון דעם װאָס האָט נאָר נישט והמיתן אותו, װאָלט גאָר נישט געװאָרן, דער ותחיין את הילדים, דאָס װאָס האָט געמאַכט די קינדער לעבן, און נאָך, און זי האָט געטאָן דעם היפֿך פֿון דעם װאָס פַּרעה האָט געבעטן, ועל דרך זה געפֿינט מען בנוגע צו זייער פֿאָטער עמרם, מען געפֿינט עפּעס אַ ספּעציעלע זאַך בײַ, בײַ יוכבֿדן און בײַ עמרמען, װאָס װײַזט אַרױס אױף עפּעס אַ מוראדיקע הױכע דרגה, זי האָט זיך מוסר-נפֿש געװען אױף צו טאָן די זאַך, און די זעלבע זאַך געפֿינט מען אױכעט בײַ עמרם, אַז נישט קוקנדיק אױף גזירת פַּרעה, איז החזירה ועשה בה ליקוחין שניים, שטייט דאך אז אז לכתחילה האט עמרם האט האט איר אוועק געשיקט האט זיך געגעט פון איר ווייל ס'איז דא א גזירה פון פון פון פון פון כל הבן ווי דער לשון דארט נאכאמאל ואם בן הוא והמיתן אותו האט ער געזאגט וואס וואס דארף מען האבן נאך קינדער ממילא וואס איז געווען דער סוף החזירה ועשה בה ליקוחין שניים צו האבן נאך קינדער און דאס איז דא די תורה מטעים ומדגיש, יעצט וועט מען פארשטיין וואס די צוויי פסוקים קומט אונז דא צו דערציילן, א געוואלדיג דער חידוש פונעם רבי'ן איז ממש מבהיל על הרעיון, דער טעם וסיבה פון דעם וואס וידבר השם אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, דער פסוק וואס מען האט גערעדט פריער דער פסוק י ג, פאר ס'ווערט נפסק און מען הייבט אן רעדן וועגן זייער יחוס, איז דער פסוק איז דא א געוואלדיגער יסוד. וואס דער אויבערשטער האט זיי אויסגעקליבן צו ארויספירן די אידן פון מצרים, איז דאס ווייל הוא אהרן ומשה שילדה יוכבד לעמרם. יעצט וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, דער פסוק וידבר ה' אל משה ואל אהרן זאגט אונז אז דער אויבערשטער האט אויסגעקליבן משה ואהרן אז זיי זאלן גיין צו פרעה און צו די אידן און זאלן ארויסנעמען די אידן פון מצרים, דערנאך דערציילט ער דעם יחוס, און נאכדעם נאך דעם יחוס זאגט ער מיר הוא אהרן ומשה דערפאר האט ער זיי אויסגעקליבן. געוואלדיג, דערפאר האט ער אויסגעקליבן אהרן און משה. פארוואס? ווייל רש"י גייט גלייך און זאגט הוא אהרן ומשה, אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, צו דערציילן דא דעם יחוס ווער זיי זענען, אז זיי קומען פון יוכבד און עמרם וואס זיי האבן זיך מוסר נפש געווען אויף דעם ענין, יוכבד אנטקעגן פרעה, און עמרם אויכעט וואס האט חתונה געהאט מיט איר נאכאמאל אויף צו האבן נאך קינדער. איז דאס ווייל הוא אהרן ומשה שילדה יוכבד לעמרם. צוליב דעם זכות און מעלה פון זייער אב ואם, איז דער פסוק וואס קומט זאגן הוא אהרן ומשה, קומט אונז זאגן, דערפאר קומט פריער דער אייבשטער איז מפסיק מיט דעם יחוס, דערנאכדעם קומט הוא אהרן ומשה, צוליב דעם יחוס מוז זיין דער פסוק הוא אהרן ומשה, דערפאר האבן זיי זוכה געווען צו ארויסנעמען די אידן פון מצרים, שילדה יוכבד צוליב דעם זכות און מעלה פון זייער אב ואם,

נאר מען וויל דערציילן דא פארוואס מען האט אויסגעקליבן משה ואהרן, וואו זעט מען אזא זאך אז ס'איז שוין געווען אז ס'איז דא א זכות פון עלטערן צו די קינדער, זאגט דער רבי אין הערה פינף און צוואנציג להעיר שמצינו כבר לפני זה בתורה, ס'איז דא אזא זאך א פעולה און א תגמול פאר בנים אין דעם זכות וואס זיי האבן אין דעם זכות פון די אבות, מען זעט אין פרשת נח זעט מען דארטן ווען ס'איז געווען די מעשה מיט. ווען ס'איז געווען מיט נח'ן, ווען ער, ווען ער האט געטרונקען, און ס'איז געווען שם חם ויפת, איז שם ויפת האבן זוכה געווען צוליב דעם וואס זיי האבן געטאן פאר'ן טאטן, האבן זיי געהאט, וואס זיי האבן אכטונג געגעבן אויפ'ן טאטנ'ס כבוד, האבן זיי געהאט דעם זכות. ממילא זעט מען אז א טאטע קען איבערגעבן א זכות צו דעם ענין פון די קינדער. לויט דעם זאגט דער רבי לויט דעם יסוד וועט ווערן אויכעט פארשטאנדיג וואס רשי זאגט אין פסוק ו י ג וואו ער הייבט אן צו דערציילן אז דער אייבישטער שיקט משה און אהרן צו ארויסנעמען די אידן פון מצרים זאגט דער רשי ללמדנו היאך נולדו משה ואהרן נישט ללמדנו סתם אזוי, ללמדנו היאך נולדו משה ואהרן, ובמי נתיחסו, און ער שרייבט נישט בקיצור, ללמדנו יחוס משה ואהרן, דאס וויל דאך דער פסוק, דער פסוק הייבט אן אלה ראשי בית אבותם, מען הייבט אן פון ראובן און מען קומט ביז ס'ווערט ביז ס'ווערט געבארן משה ואהרן, אט קען שטיין ללמדנו יחוס משה ואהרן. בפרט אז דער פסוק אליין שרייבט דאך נישט ווי זיי זענען געבארן געווארן, קומט רש י דא און רש י אין דעם פסוק איז שוין מדגיש דא היאך נולדו, ווי אזוי זענען זיי געבארן געווארן? זיי זענען געבארן געווארן דורך דעם וואס יוכבד האט זיך מוסר נפש געווען, דורך דעם וואס עמרם האט זיך מוסר נפש געווען אויף צו חתונה האבן מיט איר נאכאמאל און האבן קינדער. אות ט'. על פי זה ווערט אבער שווער, דאס וואס עמרם החזירה ועשה בה ליקוחים שניים איז געווען נאר צוליב לידת. משה. ווערט א געוואלדיגע שאלה. די שאלה ווערט איז זייער פשוט. דאס וואס איך זאג אז אז עמרם איז געגאנגען האט חתונה געהאט נאכאמאל מיט יוכבד'ן, וועמען האט ער געדארפט האבן יעמאלט האט חתונה געהאט מיט איר צו האבן נאך וועמען? משה'ן. אהרן איז דאך געבארן געווארן פאר די ליקוחים שניים. אהרן איז געבארן געווארן פריער. ועל דרך זה אויך דאס וואס יוכבד האט זיך געדארפט איינשטעלן איז עס געווען נאך לידת אהרן.

וואס מען זאגט מען געזאגט פריער ס'איז געוואלדיג מען געזאגט פריער אז פון די דריי פסוקים וואס מען געלערנט שפעטער קען מען נישט ארויס לערנען קען מען נישט ארויס לערנען וועגן דעם ענין פון ווער ווער ס'איז געווען ווער ס'איז אז ס'רעדט זיך דא זענען ביידע זענען שקולים זאגט דער רבי אבער וויבאלד דער פסוק וואס ס'רעדט זיך דא וידבר השם אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל דערנאכדעם קומט דער פסוק ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה ותלד לו ווער האט געדארפט זיין דער ערשטער דער ערשטער האט געדארפט זיין משה, אהרן איז דאך שוין געווען געבארן געווארן פריער, ממילא האט געדארפט שטיין משה, ווייל דער גאנצער ויקח עמרם את יוכבד די נישואים שניים, די ליקוחים שניים, איז געווען אז משה זאל געבארן ווערן, און עס איז דאך שוין געווען, ווען אהרן איז געבארן געווארן איז נישט געווען די גאנצע גזירה יעמאלט. און נישט נאר אין דעם פסוק הוא אהרן ומשה, נישט נאר דא אין דעם פסוק הוא אהרן ומשה, נאר אויך פריער וואו עס רעדט זיך וועגן זייער יחוס, וויבאלד אז די גאנצע כוונה דערביי כנל איז נישט סתם צו דערציילן סדר תולדות כו' נאר צו מבאר זיין דעם טעם הזכות פון משה ואהרן צו זיין די שלוחים אויף דורכפירן די גאולה האט אויך דארט געדארפט שטיין ותלד לו את משה ואת אהרן היות אז אויך אין דעם מכוון פון סיפור לידתם איז משה דער עיקר און מ'זעט טאקע אין רש י אין רש י אינעם פסוק אין פסוק י ג זאגט רש י ללמדנו איך נולדו משה ואהרן, ובמי נתיחסו, רש י זאגט נישט ללמדנו איך נולדו אהרן ומשה, ער זאגט משה ואהרן, ממילא איז דא אין דעם פסוק כ' ווען ס'שטייט ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה, דא האט שוין געדארפט שטיין משה ואהרן, ווייל מען רעדט דאך דא וועגן די נשואים שניים און מען רעדט דאך דא וועגן דעם גאנצן מסירות נפש וואס יוכבד האט געהאט און דער גאנצער ענין דעם זכות וואס די קינדער האבן געהאט וואס זיי האט דער אויבערשטער אויסגעקליבן, צו ארויסנעמען די אידן פון מצרים, איז דאך צוליב דעם וואס משה איז געבארן געווארן דורך דעם מסירות נפש, נישט אהרן. ממילא דעריבער איז רשי גלייך ממשיך, יש מקומות שמקדים אהרן למשה כו'. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט איינע פון די שאלות, פארוואס גייט עס צוזאמען? אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, יש מקומות שמקדים אהרן למשה. פארוואס האט ער מקדים געווען אהרן למשה אין דעם פסוק פון ויקח עמרם אין פסוק כ', אויכעט צו דערציילן אז זענען ביידע גלייך? איז דאס וואס רשי זאגט יש מקומות מיינט ער נישט די דריי פסוקים פון דארטן ווייל דארטן קען מען טאקע נישט לערנען, אבער דא איי דא שטייט דאך ותלד איז לכאורה ותלד איז דאך געווען אהרן פריערט, פון דעסוועגן האט דא געדארפט שטיין משה פריערט, און דאס וואס שטייט אהרן פריערט איז צו אונז דערציילן אז זיי זענען שקולים, פארוואס געדארפט שטיין משה פריערט איז ווי געזאגט אז דער גאנצער ענין פון ויקח עמרם את יוכבד דודתו און מ'דערציילט זייער יחוס איז דאך געווען אלץ אלץ משה נישט אלץ אהרן'ען, האט ער געדארפט זאגן אז משה איז געבארן געווארן פון די ליקוחים שניים. דעריבער איז רשי גלייך ממשיך יש מקומות שמקדים אהרן למשה, וואס מיט יש מקומות מיינט טאקע רשי דעם פסוק וואס דא פריער בסמיכות ותלד לו את אהרן ואת משה, פשוט געוואלדיג דער רבי נעמט און זאגט אז דער פסוק דאס איז דער יש מקומות, נישט יש מקומות פון די אנדערע דריי ווי געפרעגט פריערט, וואס מיינט רשי יש מקומות, וואו איז די מקומות? וואו זענען די צוויי פסוקים? איז איין פסוק איז פסוק כ' האט געדארפט שטיין ותלד לו, הגם אז מען רעדט וועגן געבארן האט געדארפט שטיין את משה ואת אהרן און עס שטייט אהרן און משה, און ביי אונז שטייט דער פסוק אין פסוק כ ו הוא אהרן ומשה, איז אז ס'שטייט שוין צוויי מאל קומט עס מיר דערציילן אז ס'רעדט זיך וועגן אז זענען ביידע גלייך, לומר לך ששקולין כאחד. און דער דיוק אין דעם איז, שקולין כאחד. עס וועט אים פארענטפערן נאך א שאלה פארוואס דער רבי, פארוואס רשי זאגט נישט ווי דער מדרש, שקולין זה כזה, אזוי ווי רשי אליין זאגט ביי די קינדער, ביי די טעכטער פון צלפחד. דער דיוק אין דעם איז, שקולין כאחד. ס'איז נישט דער פשט אז משה ואהרן זענען גלייך איינער צום צווייטן. אז זיי האבן ביידע די זעלבע דרגה פון גדלות וכיוצא בזה, נישט דאס מיינט מען דא, ווען רשי זאגט אז שקולין זה כזה, וואלט דאס געמיינט אז זיי זענען ביידע גלייך, ניין, נאר אין אז אין דער שליחות צו ארויסנעמען אידן פון מצרים זענען זיי ביידע ווי איינער, די גלייכקייט איז אין דעם וואס ביידע זענען א טייל פון איינער, פון איינער. און דער זעלבער שליחות זענען ביידע א טייל פון איינער און דער זעלבער שליחות, דאס וואס ער זאגט. ממילא איז אין פסוק כ ו רעדט ער וועגן דעם ענין פון זכות הורים, רעדט זיך וועגן דעם ענין פון וידבר ה' אל משה ואל אהרן, דערנאך רעדט מען וועגן דעם יחוס, און דאן קומט הוא אהרן און משה, אז זיי האבן זוכה געווען צוליב צוליב דעם ענין פון יוכבד און עמרם, דערפאר האבן זיי זוכה געווען צו זיין די וואס זאלן ארויסנעמען די אידן פון מצרים. און דאס, און פון וואו נעמט רשי דעם ענין אז ס'איז הושוו שניהם אז זענען ביידע, פון דעם פסוק ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה, דארטן האט געדארפט שטיין את משה ואת אהרן, הגם אז אהרן איז געבארן געווארן פריערט, ווייל דא רעדט מען דאך וועגן דעם ענין פון די גזירה פון כל הבן ירושין על אבני מן בינו, רעדט זיך וועגן משה, נישט וועגן אהרן, האט געדארפט שטיין משה פריערט, און דא שטייט דאך קלאר הוא אהרן ומשה, קומט דאס מיר דערציילן אז אהרן און משה ווייל זענען שווים, איי פארוואס שטייט נישט דער לשון זה כזה, ווייל דא זאגט ער כאחד, אין די שליחות זענען זיי ביידע אינעם זעלבן אופן. יש מקומות דערפאר זאגט רשי יש מקומות שמקדים אהרן למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן ווייל ביי זיי ביידן איז אין שליחות הושוו כאחד זענען ביידע אין שליחות ס'נישט זה כזה מען רעדט נישט דא וועגן זייערע מעלות און זייערע גדלות און אין און אין די זייערע דרגות און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה להעיר מאור החיים מעתה הושוו אהרן ומשה במצוות זו געשמאק, א געוואלדיגע געשמאקע ראיה, דער אור החיים זאגט אז זענען ביידע געווארן גלייך אין די מצוה פון ארויסנעמען די אידן פון מצרים, ווייל ביי זיי ביידן איז געווען איין ענין פון שליחות, און דער רבי זאגט לכאורה געווען איינע פון די שאלות פארוואס אז רש י האט עס געדארפט לכאורה מפרש זיין דעם בן חמש למקרא, זאגט דער רבי רש י דארף עס נישט מפרש זיין ווייל זיין פירוש איז דאך ער רעדט דאך דא וועגן דעם ענין פון פרשה פון יציאת מצרים, און מען רעדט דא אז דער אייבישטער האט אויסגעקליבן משה ואהרן, און דערנאך קומט אריין דער יחוס. דערנאכדעם שטייט אז עמרם האט צוריק גענומען זיין ווייב יוכבד און האט געהאט א קינד האט געדארפט שטיין משה פריערט און דא שטייט הוא אהרן און משה איז צוויי מאל שטייט אהרן פאר משה לערן איך ארויס אז זענען געווען שניהם שקולין כאחד מה שאין כן אין תוספתא און אין די מדרשים וואס זיי רעדן דארטן רעדן זיי נישט וועגן יציאת מצרים זיי רעדן בכלל וועגן די גדלות פון משה ואהרן דערפאר זאגן זיי דעם לשון אז ווי דער לשון איז הושוו הושוו שקולין זה כזה אז ביידע איינער איז גלייך ווי דעם צווייטן מען רעדט נישט דארטן וועגן כאחד. יעצט אין אות יוד וועט מען ענטפערן די שאלות וואס דער רבי האט געהאט אויף פסוק כ ז, פון דעם וואס דער פסוק איז דא מוסיף המה המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, אלס א ענין בפני עצמו איז א נייער פסוק, און די תורה זאגט מיר נישט גענוג אז הוא אהרן ומשה אשר אמר השם להם הוציאו, נאר המה המדברים אל פרעה, איז מוכרח אז אויך אין דעם פרט פון זיי רעדן צו פרעה מלך מצרים איז נוגע זייער מעלת היחוס אז זיי זיינען אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, ס'האט איין המשך, אט דאס וואס ס'שטייט המה מדברים אל פרעה, ווייל ס'קומט אונז דערציילן אויכעט אז ס'האט א קשר צו פריערט, דער קשר איז, פארוואס פארוואס זענען זיי געווען המה מדברים ל צו פרעה, אויכעט אין דעם זכות, ס'גייט אריין אין דעם זכות וואס זיי האבן געהאט פון יוכבד'ן מיט עמרם'ן. אז זיי זענען אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם איז נישט פארשטאנדיג וואס איז די שייכות פון זייער יחוס צו זיין די מדברים אל פרעה מלך מצרים לכאורה וואס איז נישט פארשטאנדיג אויב איך זאג אז ס'איז צוויי פסוקים וואס קומען דערציילן דעם יחוס פון משה ואהרן וואס האט דער המה מדברים אל פרעה צו דעם זכות פון פון פון פון זיי אז מען רעדט לגבי די אידן איז פארשטאנדיג, מען דארף ארויסנעמען די אידן פון מצרים, איז זאגט מען אז זיי האבן זוכה געווען צוליב דעם, אבער וואס האט דער ענין פון זכות וואס הם המדברים אל פרעה? דעריבער איז רשי מפרש הם שנצטוו הם שקיימו, איינע פון די שווערע קשיות איז געווען, וואס זאגט רשי הם המדברים הם שנצטוו הם שקיימו, זיכער האט משה אהרן מקיים געווען וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, אפשר קען מען פארשטיין פארוואס רשי זאגט הם שנצטוו הם שקיימו, אז דער מילוי השליחות מיט זייער דיבור אל פרעה האט זיך אויפגעטון דערפאר וואס זיי זיינען די הם שילדה יוכבד לעמרם, דערפאר שטייט הם המדברים אל פרעה, די זעלבע זאך ווי רשי זאגט, ווי רשי זאגט הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, אז ס'האט א שייכות צו דעם פריערדיגן וואס אלו שהוזכרו, וואס זענען זיי נזכר געווארן? שילדה יוכבד למצרים, צו גיין רעדן מיט פרעה איז אויכעט אין דעם זכות. ווי ווערט דאס? איז דער רבי עס מסביר, כשם ווי ביי יוכבד איז איר ניט פאלגן און קעגנשטעלן זיך גזירת פרעה געווען פארבונדן מיט שוועריקייטן ביז מסירות נפש, זי האט זיך ממש מוסר נפש געווען, ווען מען כאפט איר וואס זי טוט וואלט וואלט געווען די ערגסטע זאך, ווייל פרעה האט גערופן די מיילדות און ביי זיי געמאנט מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים. איז דאך געווען א שאלה פון דעם פיקוח נפש ממש מסירות נפש, און דעריבער איז דער פסוק מדגיש אז דאס וואס לא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים איז געווען דערפאר וואס ותיראן המילדות את האלוקים, זיי האבן עס געטון ווייל זיי האבן מורא געהאט פונעם אויבערשטן, ומהאי טעמא האבן זיי געהאט א ספעציעלן שכר, ווי שטייט אין פסוק וייטב אלוקים למילדות, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להם בתים, דער אייבערשטער האט זיי באצאלט מיט בתי לוויה, בתי כהונה. דאס זעען מיר וואס איז געווען די עבודה פון יוכבד'ן, ועל דרך זה ביי עמרם אין דעם וואס עשה בה ליקוחים שניים אז דאס איז געווען פארבונדן מיט שוועריקייטן און ניסים כפירוש רשי, אז ס'איז געווען ביי אים אויך דער ענין פון שוועריקייטן מיט ניסים, על דרך זה, ממילא יעצט וועט פארשטאנדיג זיין פארוואס שטייט הם המדברים אל פרעה און ס'האט א המשך צו פריערט אז די צוויי פסוקים קומט דערציילן אז זיי האבן זוכה געווען אין דעם זכות, און דאס איז פארשטאנדיג אז זיי האבן געדארפט רעדן צו די אידן, און זיי האבן געהאט דעם זכות ארויסנעמען די אידן פון מצרים איז אין דעם זכות פון יוכבד דאס, וואסערע שייכות האט עס צו הם המדברים אל פרעה? יעצט וועט עס ווערן פארשטאנדיג, על דרך זה איז געווען די הנהגה פון אהרן ומשה אין זייער דיבור מיט פרעה מלך מצרים, עס איז געווען אויפן זעלבן אופן אויכעט, אז כאטש דאס איז געווען פארבונדן מיט שוועריקייטן, ווי די תורה דערציילט פריער אז פרעה האט זיי געזאגט אין סוף פרשת שמות, למה משה ואהרן תפריעו את העם לכו לסבלותיכם? מען האט זיי פארשיקט, מען האט געזאגט גייט אייך געזונטערהייט, וואס גייט איר דארפט נישט ארבעטן, איר גייט זיצט און לערנט, טוט וואס איר ווילט און מוטשעט נישט, איז דאך געווען פארבונדן מיט שוועריקייטן, און דעריבער איז דער פסוק מוסיף, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא גומר, אז אויך אין זייער רעדן צו פרעה, און זייער אופן פון טון זייער שליחות, האט זיך ארויסגעזאגט אז דאס זענען אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבד לעמרם, אז אין די ביידע פסוקים, איז נישט איבעריג, דער צווייטער פסוק איז אויכעט מדגיש דעם רעיון אז ס'רעדט זיך דא וועגן הוא אהרן און משה אז זיי האבן זוכה געווען צוליב דעם טאטן מיט די מאמען ווייל אין די עבודה וואס זיי האבן געדארפט רעדן צו פרעה איז אויך געווען שוועריקייטן, דאס הייסט אז דאס וואס אמר ה' להם הוציאו את בני ישראל, דער פסוק וואס רעדט זיך אין פסוק י ג פאר מ'גייט אריין אין זייער יחוס, שטייט וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצוום אל בני ישראל אז איר זאלט ארויסנעמען להוציא את בני ישראל, איז געווען ווייל זיי האבן איבערגענומען און געהאלטן ביי דער מעלה פון עמרם און יוכבד צו וועלן אויספירן בכל כוחם, יוכבד און עמרם האבן זיך מוסר נפש געווען, משה ואהרן וועלן מאכן בכל כוחם וועלן זיי עס טון, איז שוין נישט קיין שאלה וואס הם שנצטוו הם שקיימו, הם שנצטוו הם מיינט נישט אז זיי דערציילן סתם אז זיי האבן געטון וואס מען האט זיי געהייסן, זיכער אז זיי האבן געטון, נאר זיי האבן זיך אונטערגענומען אז זיי גייען עס טון מיט די גרעסטע אויספירן בכל כוחם. דעם רצון וציווי השם, ווי מען האט דאס געזען אין דעם וואס הם שנצטוו הם שקיימו, וועט די שאלה אויכעט אראפגיין פאר וואס רשי זאגט הם שנצטוו הם שקיימו. און דער רבי לייגט צו אין הערה נײַן און פֿופֿציק, אויך זייער געשמאק להעיר, אז אויך וועגן ווען ס'רעדט זיך וועגן רעדן מיט די אידן, איז האבן זיי אויכעט געווען, פארוואס האבן זיי זוכה געווען צו רעדן צו די, האבן אויכעט דעם ענין פון, לכאורה דעם ענין פון שוועריקייטן, און זיי האבן געדארפט אנקומען צו דעם זכות פון פון יוכבד'ן מיט עמרם'ן, דער רבי זאגט א מדרש שמות רבה, אמר ליה אמר ליה הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט צו משה'ן, בני סרבנין, בני סרבנין הן, רגזנין הן, טרחנין הן, על מנת כן תהיו מקבלים עליכם, שיהיו מקללים אתכם, שיהיו מסקלים אתכם באבנים, און פון דעסטוועגן האט דער אייבשטער אנגעזאגט אז להנהיגם בנחת ולסבול אותם, איז דא זעט מען אז אפילו אין רעדן צו די אידן איז אויכעט געווען דער ענין. אות י ד, ממשיך זיין פארענטפערן די שאלות אויף דעם פסוק כ ז, וואס דאס איז הם המדברים אל פרעה, ווען דער פסוק איז דערנאך מוסיף הוא משה ואהרן, דער פסוק אין כ ז ענדיגט מיט הוא משה ואהרן, שטעלן זיך די שאלות. שטעלן זיך דא דריי שאלות, א', וואס איז די כוונה אין דעם וואס די תורה חזר'ט איבער דא נאכאמאל דעם לשון? שטייט ערשט א פסוק פריערט, הוא אהרן ומשה אשר אמר השם להם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, איז הם איז משה ואהרן, וואס ענדיגט צו דער פסוק ווייטער הוא משה ואהרן? ב' נאך א שאלה, פארוואס איז דער פסוק דא משנה ומקדים משה פאר אהרן? אין די צוויי פסוקים וואס האט אריינגעשטעלט צוליב דעם זכות פון יוכבד און עמרם, דערפאר האט מען זיי אויסגעקליבן, איז שטייט איין מאל הוא אהרן און משה, פארוואס שטייט א צווייט מאל הוא משה ואהרן? ווארום מיט די יש מקומות וואס רשי ברענגט שמקדים משה לאהרן, מיינט ער נישט בדווקא דעם פסוק, דאס וואס רשי זאגט יש מקומות אז שטייט משה פאר אהרן, מיינט ער נישט דעם פסוק, ס'דא גענוג פסוקים פריערט וואס ס'שטייט שוין משה פאר אהרן, אז פון דעם ווייסט מען אז שקולין כאחד, ניין, נאר די כמה פסוקים פריער אין וועלכע מ'איז מקדים משה פאר אהרן, ווי ס'שוין ווי מ'האט געלערנט פריער שוין גענוג מאל אז ס'שטייט משה פאר אהרן. צווייטע שאלה פארוואס דארף ער שטיין, פארוואס דארף ער שטיין בכלל? און פארוואס איז פארוואס דער פסוק משנה? ערשטנס פארוואס דארף עס בכלל איבערחזרן? און צווייטע שאלה פארוואס דארף עס פארוואס איז מען משנה מען שרייבט מקדים הוא משה ואהרן נישט ווי אין דעם פריערדיגן פסוק? ג דער פסוק הויבט אן בלשון רבים הם המדברים און איז מסיים נישט הם משה ואהרן נאר דער פסוק ענדיגט צו הוא משה ואהרן בלשון יחיד פארוואס איז דאס? ס'לייגט זיך נישט אין שכל אויב דו הייבסט אן הם המדברים אויב דארף זיין הם משה ואהרן בב אין פריערדיגן פסוק איז פארשטאנדיג ווייל ער הייבט אן מיט דעם ווארט הוא אהרן ומשה, אבער דא שטייט הם המדברים האט געדארפט זיין הם משה ואהרן, פארוואס הוא משה ואהרן? דערויף איז רשי מפרש, יעצט וועט מען פארשטיין די רשי, די לעצטע שטיקל רשי וואס עס שטייט הוא משה ואהרן, הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף, וואלט די קשיא געווען אזוי ווי די גמרא, זאל זיין נאר צדקתם, אנישט זאל זיין נאר שליחותם, וואס איז דא דער מתחילה ועד סוף, האט עס געדארפט דערציילן שפעטער, נישט יעצט. דער רבי פארענטפערן די אלע שאלות דערויף איז רשי מפרש הם בשליחותם ובצדקתם מתחילה ועד סוף דער ענין פון הוא משה ואהרן דא איז נישט ווי הוא אהרן ומשה אין פריערדיגן פסוק וואס דארט איז די הדגשה אז שקולין כאחד נאר דא איז די כוונה אז הם בשליחותם רבים צוויי יעדער איינער איז בפני עצמו געוואלדיג וואס דער רבי איז מחלק ערשט פונעם פריערדיגן פסוק ביז דעם פסוק. אין פריערדיגן פסוק שטייט הוא אהרן ומשה, קומט מיר דערציילן אז זיי זענען שקולין, אז זיי זענען שקולין, ווי רשי ברענגט אראפ אין דעם פסוק פריער. ווען ס'שטייט דא הם המדברים און דערנאכן שטייט הוא משה ואהרן, קומט דאס מיר דערציילן די כוונה אז הם בשליחותם זענען גראדע זענען צוויי, ס'איז נישט זענען שקולין כאחד נאר דווקא זענען צוויי, דערפאר שטייט הוא משה ואהרן אז ס'איז אז ס'איז. יעדער איינער איז אליין, ס'איז נישט הם משה ואהרן אז זענען די זעלבע, נאר ס'איז הוא משה ואהרן ווי דער רבי וועט זאגן ווייטער אין די שיחה, כאילו וואס וואלט געשטאנען דא הוא משה והוא אהרן, דאס הייסט, זייער זיין שקולין כאחד, אין דער שליחות זענען זיי ווי אחד כנזכר לעיל, לערנט מען ארויס פונעם פריערדיגן פסוק, איז נאר ווי דער ענין איז מצד אמר ה' להם, מצד דעם ציווי פון דעם אויבערשטן איז אז זיי זאלן גיין אין מצרים איז געווען כאחד, ביידע האבן די שליחות ארויסנעמען די אידן פון מצרים, און ווי דערמאנט פריער דעם ווי דערמאנט פריער דעם דעם אור החיים וואס ער זאגט דארטן אז אז מעתה הושוו אהרן ומשה במצוה זו, דאס איז איין זאך, מצד דעם ציווי פון דעם אויבערשטן, אבער דער מילוי השליחות בפועל וואס דאס איז הם המדברים אל פרעה רעדט זיך שוין ווי זיי גייען רעדן מיט פרעה און זיי גייען און להוציא את בני ישראל ממצרים, יעמאלט איז געווען נישט באופן אחד נאר אין צוויי ביי יעדן איינעם פון זיי באופן שונה. געוואלדיג געשמאק, ממילא איז פארשטאנדיג פארוואס די צוויי פסוקים דארף זיין, און ס'איז פארשטאנדיג פארוואס דא שטייט הוא משה והוא אהרן ומשה, און ביי דעם צווייטן פסוק וואו ס'שטייט הם שטייט אויכעט הוא, דארטן האט געדארפט שטיין הם משה ואהרן.

איז משה געווען דער ראש ועיקר און אהרן איז ביי אים געווען לפה ולמליץ, ולמליץ, משה איז געווען דער עיקר וואס ער האט אויפגעטון די גאנצע שליחות אויף ארויסנעמען די אידן פון מצרים, און אהרן איז געווען אזוי ווי זיין מויל, אהרן האט גערעדט פאר משה ווייל ער איז געווען א כבד פה. איז דאס סיי בנוגע דעם דיבור צו אידן, און אזוי אויך בנוגע דעם דיבור צו פרעה, איז געווען משה געווען דער עיקר און אהרן איז געווען לפה ולמליץ, ווי ס'שטייט אין רשי ברענגט ער אראפ אין אונזער פרשה. משה איז געווען אלוקים לפרעה, דער אייבערשטער זאגט ער זאל זיין אלוקים, זאגט רש י, שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין, דאס איז משה'ס עבודה, און אהרן אחיך יהיה נביאך, וואס וועט זיין? זאגט רש י, ימליצנו ויטעימנו באוזני פרעה, דו ביסט דער עיקר, און ער וועט עס נאר מטעים זיין, זעה איך אז אין דעם געבן די שליחות אשר אמר השם להם איז הוא אהרן ומשה, זענען ביידע גלייך און מען לערנט ארויס פון דעם אז הושוו אז זענען ביידע שקולין כאחד, מה שאין כן ווען עס קומט צו איינעם אז מען דארף אונז אויספירן די שליחות איז הוא משה ואהרן, און דאס איז רשי מוסיף בפירושו און מדגיש הם בשליחותם ובצדקתם, עס האט דאך געדארפט שטיין ווי געזאגט פריערט איינע פון די שאלות הוא משה ואהרן בשליחותם ובצדקתם, וואס דער הוא משה ואהרן הם בשליחותם, רשי וויל דא צולייגן אז די לשון הוא דא דאס וואס עס שטייט הוא וואס דא שטייט הוא משה ואהרון איז אנדערש ווי פריערט וואו דער פסוק איז מקדים משה פאר אהרון באציט זיך אויף משה בפני עצמו און אהרון בפני עצמו דערפאר שטייט לשון יחיד נישט לשון רבים הם משה ואהרון דערפאר מוז רשי אראפברענגען דעם לשון הם בשליחותם ובצדקתם צו עס מדגיש זיין דא כאילו ווי עס וואלט געשטאנען הוא משה והוא אהרן, און דאס איז מסביר אז הם בשליחותם ובצדקתם, דאס איז מסביר פארוואס רש י ברענגט אראפ דעם הם, שוין שטייט טאקע הוא, וואס קומט דאס אונז זאגן אז זיי זענען געווען בשליחותם ובצדקתם זענען זיי געווען מתחילה ועד סוף. בנוגע די מילוי השליחות בפועל זענען זיי הם, זענען רבים, צוויי באזונדערע אופנים בשליחותם וועלכע זיינען פארבונדן מיט זייערע באזונדערע מעלות, און אויך ובצדקתם, און דערפאר ברענגט רש י אראפ ביידע זאכן, ווייל ס'רעדט זיך וועגן דעם אויספירן די שליחות, אויספירן די שליחות איז יעדער איינער פירט אויס ווי ער, און ס'האט צו טון אויכעט יעדער איינער מיט זיין צדקות, דערפאר ברענגט רש י אראפ סיי דעם הם בשליחותם און סיי דעם בצדקתם, איז דער הוא וואס ס'שטייט פריערט און דער הוא וואס ס'שטייט דא איז אינגאנצן א אנדער סארט אופן, און דער הוא וואס ס'שטייט דארטן איז צו משווה זיין אז אז ווען דער אייבישטער זאגט אשר אמר השם להם גיט ער זיי איז הושוו כאחד, זיי ביידע האבן באקומען דעם שליחות כאחד און זיי האבן זוכה געווען צוליב יוכבד און עמרם. און דעם צווייטן פסוק הם המדברים ווען ס'קומט צו אויספירן די שליחות איז דאס אין א אופן וואס יעדער איינער איז אנדערש. פשוט געוואלדיג ווי אלע שאלות וואס מ'האט געפרעגט איז אראפגעגאנגען און רש י איז מדוייק ממש לדיוק מיט די אלע חידושים נפלאים וואס דער רבי האט מחדש געווען. אות יוד בית פון יינה של תורה אין פירוש רש י, וואס איז יינה של תורה? ס'איז מבואר ס'איז מבואר אין חסידות, דער צמח צדק ברענגט עס אין אור התורה, און ער ברענגט עס אראפ פון לויטן זוהר וואס ס'שטייט אז משה ואהרן על פי קבלה זענען בדוגמת השמות, הוויה און אלוקים, דער אייבשטער האט דאך דעם נאמען פון השם יוד קיי וואו קיי און ער האט דעם נאמען פון אלוקים, איז משה ואהרן זענען האבן זענען גלייך צו הוויה צו יוד קיי וואו קיי און צו אלוקים, און הוא סא משה ואהרן זענען בדוגמא פון שמות פון הוויה השם און אלוקים, און הוא אהרן ומשה און הוא משה ואהרן און ניט הם אהרן ומשה גומר וואס דערמיט ווערט געמיינט אז זיי זיינען איין זאך איז דער ענין פון השם הוא אלוקים איז דאס יחוד פון הוויה ואלוקים ס'שטייט דאך דארטן הוא אהרן ומשה הוא משה ואהרן ס'שטייט נישט הם שטייט נישט קיינמאל הם אהרן ומשה, שטייט הוא, דאס מיינט צו זאגן אז עס מיינט געמיינט אז זיי זענען איין זאך, וואו זענען זיי איין זאך? אין דעם ענין פון הוויה הוא אלוקים, וואס איז דער ענין פון יחוד הוויה ואלוקים. יעצט וועט מען פארשטיין וואס איז דער ענין פון אמאל שטייט הוא אהרן ומשה, דאנאך שטייט הוא משה ואהרן, און דאס זענען די צוויי ענינים פון הוא אהרן ומשה, און הוא משה ואהרן, וואס עס שטייט איינמאל אהרן ומשה אין דעם ערשטן פסוק כ ו, צווייטן פסוק כ ז שטייט הוא משה ואהרן. אין דעם יחוד פון השם פון השם הוויה ואלוקים זענען דא צוויי אופנים און מדרגות, ס'איז דא דער ענין פון שם הוויה ענין פון שם פון חסד, דער ענין פון אלוקים איז שם פון גבורה, און ס'דארף זיין דער ענין פון יחוד פון השם פון יחוד, לשם יחוד יוד קיי בוואו קיי ווי מען זאגט אין דאווענען לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, דער ענין פון יחוד פון פון שם השם מיט שם אלוקים איז דא צוויי אופנים און צוויי מדרגות וועלכע זענען מרומז אין די צוויי מאל, וואס שטייט דארטן ביי אליהו הנביא אין מלכים, שטייט דארטן אז זיי האבן אלע געשריגן ה' הוא אלוקים ה' הוא אלוקים, זיי האבן געזאגט צוויי מאל, און דער רבי לייגט צו אז מען קען זאגן בדרך אפשר אז דאס האט א שייכות אויכעט מיט וועלכע שטייען אין די צוויי פסוקים וואס שטייט אין תורה, וואס ס'שטייט שוין אין תורה פאר וואס ס'שטייט אין מלכים, שטייט אתה הראת לדעת כי ה' הוא אלוקים אין איין פסוק, אין עוד מלבדו, און דערנאכדעם שטייט א פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים, אז ס'איז איין זאך, אז דא א יחוד פון ה' און אלוקים, שטייט דאס צוויי מאל אין אין מלכים, און דער רבי זאגט אז מ'קען זאגן בדרך אפשר אז דאס איז אויכעט די צוויי מאל וואס ס'שטייט אין חומש, און לויט דעם וועט דער רבי מסביר זיין דעם חילוק פונעם ערשטן מאל וואס ס'שטייט אתה הראת און דעם צווייטן מאל וידעת היום. ויש לומר אז הוא אהרן ומשה וואס ס'שטייט אינעם ערשטן פסוק אין פסוק כ ו איז מרמז אויף דעם בחינה פון השם הוא האלוקים ווי ס'איז מצד אתה הראת ווען ס'שטייט הוא אהרן ומשה גייט עס אויף דעם פסוק אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים און הוא משה ואהרן אין דעם צווייטן פסוק אין פסוק כ"ו איז גייט עס אויף די בחינה פון השם הוא האלוקים אויף דעם פסוק פון וידעת היום וואס איז דער חילוק פארוואס דאס גייט אויף דעם פסוק פון אתה הראת לדעת ביי אהרונ'ען, ווען אהרון איז פריערט, און ווען משה איז פריערט גייט עס אויפ'ן פסוק פון וידעת היום, איז דער רבי מסביר אין אות ג זייער געשמאק, דער ביאור בזה, דער יחוד דער יחוד השם און דער יחוד הוויה הוא אלוקים פון אתה הראת איז בדרך גילוי מלמעלה למטה, ווי שטייט דארטן אתה הראת לדעת, ס'איז ווי דער אייבישטער ווייזט אונז דעם ענין פון יחוד פון השם הוא אלוקים, אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים, און דער רבי לייגט צו ווי דער אלטער רבי האט געטייטשט, דער אלטער רבי האט געטייטשט, אתה, דו עצמות אין סוף ברוך הוא, הראת, האסט זיך באוויזן, לדעת אז מען זאל דיך וויסן. איז נאכאמאל, דער אייבישטער איז דו עצמות, הראת האסטו אונז באוויזן, האסט זיך באוויזן, אויף א וועג לדעת אז מען זאל דיר וויסן. און דעריבער שטייט נישט אין דעם פסוק בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, ווען מען רעדט וועגן דעם ענין פון אתה הראת אז דער אייבישטער האט, אז דער אייבישטער האט אונז, האט זיך נתגלה געווארן צו אונז אז מיר זאלן אים וויסן, איז נישט שייך דארטן קיין שמים ממעל ועל הארץ מתחת, וואו שטייט אז שמים ממעל נאר אינעם צווייטן פסוק? אין דעם פסוק שטייט דאס נישט. פארוואס? ווייל מצד דעם גילוי מלמעלה, וואס רעדט זיך אתה הראת לדעת, זעט זיך אין יעדער זאך זיין שורש, זיין, זעט זיך אין יעדער זאך זיין שורש. וואס זעט זיך דארטן? זיין למעלה. און אין שמות, וואס זעט זיך דארטן? זעט זיך דארטן נאר די שמות, זעט זיך דארטן אתה הראת לדעת, אז השם הוא אלוקים. אבער שמים און ארץ זעען זיך נישט אן אלס מציאות בפני עצמו. ווען דער אייבישטער האט זיך נתגלה, ווען ס'קומט אתה הראת מלמעלה, יעמאלט איז נישט שייך ריידן פון שמים וארץ. מה שאין כן ווען איך זאג השם הוא אלוקים, מצד וידעת היום, ווען ס'קומט אז איך זאג אז ס'דא דער יחוד פון השם מיט אלוקים, ווען דער פסוק שטייט וידעת היום, ווען דו וועסט זיך מתבונן זיין, והשבות אל לבבך וועסט קומען צו די מסקנא אז השם הוא אלוקים, אז ס'מצד וידעת היום, און והשבות. יעמאלט איז דאך עס בדרך מלמטה למעלה, די ידיעה והכרה אז השם הוא אלוקים זאל זיין ביי דעם אדם, זאל זאל ביי דעם אדם זיין על ידי עבודתו, שטייט קלאר, וידעת והשבות, דעריבער איז דא בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אז ווען ס'קומט פון אונזער עבודה, איז דא שמים וארץ, שמים און ארץ זענען באזונדער און אפגעטיילט, ס'דא א שמים און ס'דא ארץ, ס'דא שמים איז למעלה און ארץ איז למטה, מצד דעם יחוד מלמטה למעלה וויבאלד אז ס'קומט פון אונזער עבודה הערט זיך אן די התחלקות אין נבראים, ווען ס'קומט מלמעלה אתה הראת לדעת, שטייט נישט בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, מה שאין כן אין דעם פסוק אתה הראת איך מיין אין דעם פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך שטייט יא כי השם הוא אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתוכת. און מען דארף אין זיי פועל זיין דעם ענין הייחוד והאחדות בגילוי ס'איז דא דער חילוק פון שמים און ארץ, ווי די גאנצע וועלט איז א ענין וואס לכתחילה ווי מען קוקט אויף דעם זעט מען זעט מען נישט קיין אלוקות, און א איד מיט זיין עבודה דארף מאכן דעם ייחוד און דעם אחדות בגילוי, אריינברענגען אז מען זאל זען אין יעדן זאך זאל מען זען אלוקות, אבער לאידך, איז קומט אויס אז אין דעם ייחוד וואס איז ווערט געמאכט מלמטה יעמאלט איז דא שמים וארץ זאגט דער רבי אבער פון צווייטן זייט ווען דו קוקסט דווקא אין דעם ייחוד פון השם הוא אלוקים בדרך מלמטה למעלה מצד דעם וידעת וואס וואס דו וואס דו ביסט זיך מתבונן און והשבות אל לבבך דריקט זיך אויס אחדותו יתברך מער ווי אין השם הוא אלוקים מצד דעם גילוי מלמעלה וואס אתה הראת וואו זעט מען ארויס דעם אמת'ן ייחוד פון השם און אלוקים? דווקא ווען ס'קומט מצד למטה און מצד אונזער עבודה. פארוואס? אז כאטש די וועלט זעט זיך ווי א מציאות פאר זיך, אף על פי כן איז דער עולם מיוחד עמו יתברך בתכלית הייחוד. אז ס'קומט פון אתה הראת איז נישט קיין חידוש, זיכער איז אזוי. בשעת ס'קומט אבער אראפ פון אונזער עבודה, און יעמאלט די עבודה, קומט מען צו צו א מסקנא אז השם הוא אלוקים, און מ'איז מייחד די שמות פון השם מיט אלוקים צוזאמען, יעמאלט ווערט דאך אויפגעטון אז איך קען מאכן א זאך וואס ס'קוקט אויס ווי די וועלט קוקט אויס ווי פאר זיך אליין, מ'זעט נישט די אלוקות אין דעם, און איך מאך עס אז יא זען אלוקות, יעמאלט וואס דאס נעמט זיך מצד עצמות דווקא. אזא עבודה אז מ'זאל קענען מאכן למטה דעם ענין פון ייחוד השם און אלוקים, קומט מצד עצמות, פארוואס? וואס ער איז דאך כל יכול, דער אייבישטער איז דאך א כל יכול, און אז נושא הפכים, ס'דאך א הפכי'דיגע זאך, אז דו רעדסט וועגן דעם ענין פון למטה, און דער פסוק אליין זאגט וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' אלוקים, און ס'איז בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, ס'איז צוויי עקסטערע זאכן און דו מאכסט פון זיי איינס, דאס נושא הפכים, ווער קען עס מאכן דווקא דער כל יכול, איז די דרגה פון קומען פון פון אונזער עבודה צו די מסקנא און דעם ייחוד פון ה' אלוקים איז אסאך העכער ווי ס'קומט אראפ מלמעלה. אות ד. יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק פון משה מיט אהרן. און דאס זענען די צוויי אופנים פון הוא אהרן ומשה, און הוא משה ואהרן וואס עס שטייט אין די צוויי פסוקים, וואס רש י איז מפרש און מגלה, אין יינו של תורה איז רש י עס מגלה. הוא אהרן ומשה, זאגט רש י, אלו שהוזכרו למעלה שילדה כו', דאס זענען די צוויי וואס זענען גע וואס מען האט גערעדט פריערט וועגן זיי, אז זענען געבארן געווארן פון יוכבד און עמרם. דאס איז די מדרגת הייחוד פון השם הוא אלוקים, ווי זי ווערט נמשך בדרך גילוי והולדה מלמעלה. יא, הוא אהרן ומשה, ווער זענען זיי? מען רעדט וועגן דעם ענין פון געבארן ווערן, מען רעדט נישט וועגן זייער עבודה, ס'איז נאך נישטא קיין עבודה, מען רעדט דאך וועגן די הולדה מלמעלה, ווארום דא רעדט זיך כפירוש הפשוט אין פסוק, אשר אמר השם להם, ווי דאס איז מצד האמירה למעלה, צוויי זאכן, ערשטנס רעדט מען ווי זיי זענען געבארן געווארן, זיי זענען גלייך למעלה, און די צווייטע זאך וואס רעדט זיך אין דעם פסוק, אז אז הוא הוא אהרן ומשה אשר אמר השם להם, עס רעדט זיך וועגן מלמעלה ווי די אמירה מלמעלה, און מצד דעם גילוי מלמעלה איז שקולין כאחד, זייער געשמאק פארשטאנדיג ווי געזאגט פריער, אז בשעת עס רעדט זיך ווען מען רעדט וועגן דער יחוד קומט פון אתה הראת לדעת, יעמאלט איז נישטא יעמאלט קין יעמאלט איז נישטא קין שמים וארץ, יעמאלט איז נישטא קין קין קין אנדערע זאכן, יעמאלט איז שקולין כאחד, ס'איז דערפאר אויף דעם פסוק הוא אהרן ומשה איז שקולין כאחד, נישט ס'איז מלכתחילה נישט דא קיין ארט אויף התחלקות ופירוד, ס'איז איין מדריגה, וואס איז דאס? ס'איז אחדות, באלד אז ס'קומט מלמעלה. ביי דעם צווייטן פסוק וואו עס שטייט הוא משה ואהרן, וואס פון דעם וואס דאס שטייט נאך דעם פריערדיגן פסוק, און איז דא מקדים משה פאר אהרן, ס'איז איין פסוק נאכן אנדערן, און אז מקדים משה פאר אהרן, איז מוכרח אז דאס איז נאך א העכערע מדריגה ווי די מדריגה פון הוא אהרן ומשה. איז רשי מפרש ומגלה אז דאס קומט מצד דער עבודה ופעולת המטה, וואס לייגט צו רשי? הם בשליחותם ובצדקתם, ס'איז ממש אזוי ווי א פאזל, ס'שטימט ממש יעצט אלץ, ס'קומט אויס אז דער אז דער וואס ס'שטייט הוא אהרן ומשה און הוא משה ואהרן, שטימט דאס אינגאנצן מיט דעם ענין וואס ס'שטייט אין זוהר אז דער ענין פון משה און אהרן איז שם הוויה און שם אלוקים, לויט דעם קען מען קומען צו א פארשטאנד אז וואס רשי זאגט איז אז אין יינה של תורה ברענגט ער ארויס דעם ביי דער ערשטער פסוק הוא אהרן ומשה איז הוזכרו למעלה שילדה און ס'רעדט זיך דא וועגן אשר אמר ה' להם, רעדט זיך עס ווען ס'קומט אראפ מלמעלה, דערפאר איז הושוו כאחד, ס'איז נישטא קיין שמים און ארץ, ס'ווערט נישט דערמאנט אין דעם פסוק שמים וארץ, מה שאין כן אינעם צווייטן פסוק וואס רעדט זיך שוין הם המדברים אל פרעה, רעדט זיך עס דאך וועגן דער אויבערשטער האט זיי געשיקט, דערפאר זאגט רשי, הם בשליחותם ובצדקתם, בהמשך צו התחלת הכתוב, הם המדברים אל פרעה, הם שקיימו, וואס מצד עבודת האדם איז דא אן ענין פון התחלקות ופירוד אין נבראים, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, און דווקא מצד דעם אופן וואס מען רעדט, אז ס'איז דא דער ענין פון דווקא פון הם המדברים אל פרעה ווען מען קומט אראפ, ווען ס'קומט מלמטה, די עבודה מלמטה, אז דער יחוד קומט מצד עבודת האדם, דעמאלט איז אין דעם נישטא קיינע שינויים מתחילה ועד סוף. איז ווערט שוין אויכעט פארשטאנדיג וואס רשי האט געזאגט דעם לשון הם שקיימו הם שקיימו הם הם בשליחותם בצדקתם מתחילה ועד סוף לייגט ער צו פארוואס ווייל דאס איז פארבונדן מיט דעם יחוד ווי דאס איז מצד עצמותו יתברך כנל ווי געזאגט פריער דא דווקא דא למטה ווען מען מאכט דעם יחוד איז דער יחוד קומט פון עצמות וואס כל יכול און נושא הפכים וואס איז העכער פון גדר השינוי והתחלקות וכו' וואס בגלוי, ווען עס זיין בגלוי דער יחוד פון הוויה און אלוקים, עס זיין ווען דער אויפן זיין, לעתיד לעתיד לבוא, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה, ווען עס זיין מלאה הארץ דעה את ה', ווי ס'איז א פסוק אין ישעיה און דער רמבם אין פירוש המשניות ברענגט עס אראפ און אויכעט אין הלכות תשובה און אין סוף הלכות מלכים זאגט עס זיין מלאה הארץ דעה את ה', וואס דעמאלט וועט מען זוכה זיין אז משה ואהרן יהא עמנו, ווי דער תוספות זאגט אין פסחים, בביאת משיח צדקינו.